א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פנחס, זייער א שווערע פרשה די וואך און א שווערע שיעור, איך האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט, כ'האב שוין נאך צוגעלייגט, יעצט מאך איך שוין נאך א צולייגעכטס, כ'האב ענק געוואלט זאגן אז מיין שיעור די וואך רעד איך. אז ס'איז ליידער א צרה אויף די גאנצע וועלט, וואס איז געשעהן איז, ס'איז דא פון מייקל סעוועדזש איז דא א גאנצע דרשה פון א שעה וואס איך האב ארויף געלייגט, ער איז דער אין קאליפארניע דער גרויסער רעדנער, איך הער נישט געווענטליך אויס זיינע זאכן, איך האב נאר עס באקומען איינער וואס האט מיר געזאגט צו זיין אויף דא אויפן רעדיא סטעישן אין ניו יארק און איך זאל עס אויסהערן, בקיצור דער טאפיק איז אז. ס'איז א גרויסער חורבן, די לינקע חברה, ס'איז דא גרויסע פילאסעפערס אין ענגלאנד, איר ווייסט ענגלאנד גייט אזוי, ס'איז דא דארטן אויף טען דאונינג פלעיס יעדער גייט ארויף ער זאגט א מיינונג מ'קריגט זיך, אין די קאלעדזשעס אויך די גרויסע פילאסעפערס, יעצט משכב זכור איז א קראנקהייט וואס ענגלאנד האט אריינגעברענגט, פראנקרייך האט אריינגעברענגט צו גיין מיט מיידלעך און ענגלאנד האט אריינגעברענגט משכב זכור, רחמנא לצלן, יעצט. אין ארץ ישראל פלעגן זיי מטמא זיין אלע ישיבה בחורים מיט משכב זכור די ענגלישע מאנדאט, און מ'איז געקומען אמאל מ'האט פארציילט פאר ר' שלום לעזער אלאפאנדרי האט ער געזאגט מ'עט זיי ארויסווארפן פון דא ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותכם כאשר קאה הגוים אשר לפניכם. דאס זאלט עטץ וויסן א כלל אז ארץ ישראל איז נישט מחזיק קיין בעל עבירות. למעשה דאס איז אן ענגלישע קראנקהייט משכב זכור. עניוועי, איז דא גרויסע פראפעסארן אין געוויסע קאלעדזשעס, ער זאגט אלע אויף די נעמען, וואס האבן געזאגט אז אויב מען מעג שוין היינט חתונה האבן די דזשענדער מערידזש, אז מ'מעג שוין חתונה האבן א זכר מיט א זכר. נו אויב אזוי לאמיר שוין מאכן. אויף וואס עפעס פון אכצן מעג מען און אונטער אכצן נישט, לאמיר מאכן אז מען מעג מיט א קינד אויכעט מאכן סעקס, פארוואס נישט? ס'הייבט זיך דאך אן אזוי, אויב עטס געדענקט צו איינע פון די שיעורים האב איך ענק דעיס געזאגט, ס'העט זיך אנהייבן ביי איין און צוואנציג נאכדעם אכצן, ס'האלט שוין ביי אכצן, ס'העט אראפגיין ביז זעכצן, אזוי ווי לייסענס, מען קען נישט באקומען דרייווער לייסענס ביז עיטין, און ס'דא פלעצער מען קען שוין ביי סיקסטין, און טאמער מען וואוינט אוט אוו טאון קען מען שוין ביי פארטין, ווען מען דארף פארן צו סקול, ס'גייט זיך אנהייבן דא פרייליך, כ'האב ענק שוין דעיס געזאגט. עניוועי, מייקל סעוועדזש טענה'ט יעצט אז ס'איז ארויסגעקומען גרויסע ריפארט פון פראפעסארס אין ענגלאנד אין יוניווערסיטי און זיי טענה'ן אז מ'דארף מאכן אז ס'זאל נישט זיין קיין שום עוולה און ער זאגט דאונט בי סורפרייזד אז אין אפאר יאר ארום אזוי ווי די דזשענדער לאו האט אויך געדויערט פֿינף און צוואַנציק יאר און היינט איז א בושה מ'איז נישט א דזשענדער לאו אז איינער זאגט וזכר לא תשכב משכבי אשה וועט מען קען מען אים מאכן א לאו סוט. ס'איז א אומגליק וואס ס'גייט פאר אין די וועלט, איז די זעלבע זאגט ער גייט זיין אויף צו טשעפענען קינדער אויכעט, נאר ס'דויערט מסתם אפאר יאר, און אזוי ווי איך האב פארשטאנען אז דאס וועט נישט זיין קיינמאל קיין מעינסטרים, ווייל ס'קען נישט זיין קיין מעינסטרים ווייל ס'דעמעדזשט דאס קינד, אבער איך האב גערעדט צו אסאך פאליטישאנס זאגן זיי מיר ליסטען, די פאליטישאנס קערן נישט צו ס'דעמעדזשט צו נישט, דעי דאונט קעיר. ווען מען זאל קערן וואלט מען נישט געלאזט מאכן א זכר זאל חתונה האבן מיט א זכר, א זכר מיט א נקבה מוזן חתונה האבן ס'זאל זיין קינדער, אבער א זכר מיט א זכר דאס איז נאר אלץ עיטש איי ווי, ס'איז אלץ שמוץ און שמוץ און שמוץ, דו די פאליטישאנס קעיר? נאו! דעטס איט, ער דארף די וואוט. מיסטער טאמסאן האט געזאגט ווען ער איז אריינגעקומען ער גייט זיין שטרענג שטרענג ער האט געזאגט ער וויל האבן ברוך מרדכי'ס קעיס ער וויל האבן אלעס, יעצט הייב איך אן צו כאפן ער האט עס געוואלט האבן אים פריי צו לאזן, כהער זאגן אז ער איז געווען שולדיג אסאך געלט נאכן לויפן. ווייל די סאטמאר האט דאך אים נישט געגעבן. פאר א פאליטישאן געט מען אפאר טויזענט דאלער הער איך זאגן אז איינער, איך ווייס נישט איך נעם א דיסקלעימער איך וויל נישט מ'זאל מיר נאכלויפן, איינער האט אים צוזאמגעשטעלט הונדערט זעכציג טויזענט אן אנדערע האט אים געגעבן נײַן און פֿערציק טויזענט, נו פאר דעם געלט האט ער אינדערערד אלעס וואס ער האט צוגעזאגט, מען האט אינדערערד סעיפטי פון ברוקלין. אבער דערווייל האט מען דעם וויקענד געשאסן איבער צוויי הונדערט מענטשן, און נישט נאר פון ברוקלין אבער ברוקלין א גאנץ אסאך, און ער עט זיך אויסלערנען אזוי ווי דינקינס האט אראפגעפירט די שטאט, און אזוי ווי אסאך אנדערע שמוציגע פאליטישאנס האבן זיי אראפגעפירט ווייל זיי האבן זיך געלעקט מיט סאטמאר, און אזוי ווי סאטמאר האט אראפגעפירט טשארלס היינס אזוי גייען זיי אים אויך אראפפירן, אבער דאס איז יעצט נישט די אישו, די אישו וואס איך וויל זאגן איז איז אזוי, איך זיץ. און איך טראכט, און איך, איך האב עס גראדע שוין געזאגט אויפן שיעור די וואך, אבער איך טראכט זאל איך עס זאגן צו נישט, אה, עס קען זיין ס'וועט ערשט זיין הונדערט יאר ארום, פופציג יאר ארום, איך ווייס ווען ס'וועט זיין, שוין, בקיצור, טראכט איך איך על עס נישט זאגן, אבער איך האב עס יא געזאגט ווייל, אה, ווי זאגט רבי אהרן, ציוניזמוס איז א תאווה. דער בהמה וואס ער איז, ציוניזם איז א תאווה, ציוניזם איז א כפירה במלכות שמים, זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר נישט מער, די תורה האבן זיי צוריקגעטראגן אויף סיני ווען מען האט איינגענומען צוריקגעטראגן, סא א תאווה איז עס? ס'איז דא א תאוות הנצחון וואס דאס האט יעדער, ווען א מענטש פירט א מלחמה און ער געווינט האט ער א תאוות הנצחון, די מעשה אבער, כ'האב געטראכט איך זאל עס נישט זאגן יעצט פאר איך לייג ארויף דעם האטליין, האב איך געליינט דא.

אפילו ביי פירסט קאזינס איז אויך דא אזא מדובר מען זאל נישט נעמען פירסט קאזין, באט עניוועי, האט ער דא א פראבלעם, וואס גייט זיין אז ס'עט וואוינען א ברודער מיט א שוועסטער, בסך הכל וואס גייט זיין, ס'עט געבוירן ווערן א קינד, דאס קינד קען זיין א קראנק קינד, זאגט ער דאס קען מען דאך שוין זעהן פאר דעם פאר מען ווערט געבוירן, און ממילא עט מען עס קענען ווי מען זאגט מאכן אן אבארשען, סאו ער זעהט דא גארנישט קיין שום פראבלעם פארוואס קאנסענטשועל סעקס ביטווין עדאלט סיבלינגס, קאנסענשול מיינט אז ביידע ווילן. יעצט דזשאדזש גערי נילס נעלסאן פראם די דיסטריקט קאורט אוו די סטעיט אוו סאוט וועילס לייקענט ער האט צוגעגליכן אינסעסט צו האמאסעקשועליטי וויטש וואס וואן טיים ריגארדעד א קרימינעל ענד אננעטשורעל באט נאו איטס וויידלי עקסעפטעד. בקיצור די דזשורי האט געטראפן אז ס'איז גארנישט ראנג פונקט ווי זיי מעגן חתונה האבן א פרעמדער מענטש א יונגל מיט א מיידל זעהן זיי נישט אויב די ברידער און שוועסטער האבן געהעריגע רילעישאנס, פארוואס זיי זאלן נישט טארן אינאיינעם חתונה? זאגט ער, ווען דאס זאל זיין אין ניינטין פיפטי ווען מ'האט נישט געטארט טאטשן איין מאן א צווייטן, איז איין זאך, אבער היינט זעהט ער גארנישט דערין קיין פראבלעם. יעצט איז דא דארטן עפעס א דאקטער, ס'איז מסתמא א פרוי, קעטי, קעזלמאן, זי איז אן עדוואקעט פאר פריווענטינג טשיילד סעקשועל אביוז, און זי פלאם פייערט אז מען טאר נישט, נישט קיין חילוק וואסערע עידזש, און מען טאר נישט זיין אינוואלווד אין די זאכן. אה, ס'איז אזוי ווי ס'הייבט זיך אן, די געי רייטס האט זיך אויך אזוי אנגעהויבן. איז איינער דארף נאר יעצט מאכן א מאוומענט אז מען זאל קענען חתונה האבן מיט א דאנקי, מיט אן אייזל, אזוי ווי בלעם. ס'וועט נאך קומען אויף דעם אויכעט. רבותי, ווארטס און זעטס וואס דער אייבערשטער וועט זאגן. סא עניוועי, איך רעד דערפון שפעטער ביים שיעור, אבער כ'האב נישט געוואוסט אז ס'איז נישט געווען א פאנטאזיע פון אפאר ענגלישע פילאסעפערס, ס'איז שוין א געזעץ אין אסטראליע, יעצט ווייס איך אסטראליע איז א קאמענוועלט פון ענגלאנד, אלע פארברעכער אין ענגלאנד פלעגט מען לייגן אויף א שיף פירן אויפן ווייטסטן פלאץ אסטראליע זאל נישט קענען צוריק קומען, און אזוי האבן זיי זיך נאכדעם צוזאמגעזעצט און געמאכט אן אייגענע רעגירונג, סאו זיי זעען נישט קיין פראבלעם דערין, גראדע ביי טשיילד אביוז זענען זיי געווען זייער שטרענג די גאנצע צייט, סאו עניוועי ברוך מרדכי זעהסט איך טראכט פון דיר כסדר. כ'ווארט שוין ווען דו עסט ארויסקומען זאלסטו קענען פארן אויף אסטראליע, עסט פארן אויף אסטראליע עסטו קענען חתונה האבן אדער מיט דיין שוועסטער אדער עסטו קענען חתונה האבן מיט א זכר, און אפשר ביי דען עסטו אפשר קענען כאפן א יונגן אויכעט ווייל זיי זאגן דאך אז ס'איז נישט קיין חילוק די עידזש, און ווען נישט עסטו קענען פארן אויף ענגלאנד און ווען נישט קענסטו פארן אויף טיילאנד, כ'האב אלץ געזאגט פאר דיין זון ביסט א משוגענער, קויף דיין טאטן אין די ווילידזש א פענטהאוז, ס'קאסט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער,

מען האט צוגעזאגט אכט הונדערט טויזענט דאלער אזוי האב איך געהערט און איך נעם אויף אלעם א דיסקלעימער דאס נאט מין אז דו האסט געטוהן רייט ווייל ווען איך ווייס דו נוצסט מיר פאר אן ATM מאשין אזוי ווי דאסקאלאוויטשענס וויקטים'ס טאטע האט מיך גענוצט און אזוי ווי אסאם גענוצט וואלט איך עס קיינמאל נישט געטוהן דער גראס פון בארא פארק האט מיך אויך גענוצט אזוי עטס מעגטס ענק אלע שעמען גייסטו נאך אין קאורט מען האט דיך אנגערייצט די חברה די לעבאוויטשעס זענען זייער קלוג זיי זענען נישט קיין בהמות. זיי זאגן זיי האבן דיך אנגערייצט אז דו זאלסט אין קאורט שרייען אויף מיר, יו דאונט סי האו ראנג יו אר, און דו האסט געוואלט ברוך מרדכי זאל צו דיר אפאלעדזשייזן, און דו האסט געמעגט שרייען אויף מיר פאר גארנישט, איך האב דיך ארויסגענומען פון די חולשות, איך האב דיר געטרייט צו געבן העלפ, איך האב דיך אריינגעטשעקט אין א ריהעב פלאץ, און אזוי האבן מיר פאר דיר אלעס געטון, און אלל אוו א סאדען וואס איז געשען, די לעבאוויטשעס האבן באצאלט, איך הער זאגן זיי האבן נאר באצאלט אַכציק טויזנט, איך ווייס נישט, איך נעם דיסקלעימערס. איך הער זאגן די איבעריגע וועסטו שוין ווארטן דו זאלסט באקומען ווייל דו האסט אים איינגעזעצט און זיי האבן נישט קיין מורא היינט זייער טאטע איז שוין געגאנגען זיצן מ'עט שוין נישט איבערמאכן דעם קעיס האבן זיי דיך אויפגערעגט און אנגערייצט אז דו זאלסט אויף מיר שרייען איך בין דער איינציגער וואס כ'האב געקוקט דיין טאטנ'ס וועג איך האב גערעדט מיט דיין טאטן איך בין ארויף אין זיין פלאץ אוו ביזנעס איך האב געזאגט קום מ'דארף נעמען קעיר ווען נישט איך וואלסטו ערגעץ געווען וואלסטו געווען היינט איך ווייס נישט וואו דאס איז געווען א גרעיוו מיסטעיק דאס צו טון ווייל די לעבאוויטשעס האבן דיך אנגעדרייט דו זעסט נאך אלץ נישט אז ברוך מרדכי האט דיר חרוב געמאכט פון קאפ ביז פיס? ער האט חרוב געמאכט דיין טאטענס שטוב פון קאפ ביז פיס? דו זעסט דאס נישט? דו האסט נאך א פראבלעם אז איך האב דיך אינטימידעיטעט אויפן האטליין ווייל כ'האב געזאגט עפעס וועגן דיר? צו ווייל כ'האב געזאגט אז דו האסט באקומען געלט? האסטו נישט באקומען, זאג דו האסט נישט באקומען. נאר דיין טאטע האט דיך באדאנקט פאר דעם לויער אויס און ער האט דיך דאס ערלעדיגט. איך ווייס אינסייד אלעס. און ווידעראום האסטו יא באקומען, דעמאלס וואס שרייסטו אויף מיר? שריי אויף די לעבאוויטשעס, ברוך מרדכי האט דיך אומגליקליך געמאכט, מיט אפאר הונדערט טויזנט דאלער גייסטו נישט געזונט ווערן, הי מעסד אפ יור לייף פאר עווער, און דיין פעמילי'ס לייף, דיין עלטערן, יו שוד האוו נעווער דאן סאטש א מיסטעיק, דיס וואז א דעדלי מיסטעיק, דעם גאנצן חרם וואס האט אנגעדרייט זענען געווען די לעבאוויטשעס מיט אפאר טאלער, האבן זיי צאמגענומען די רבנים. און דאס איז געווען ווייל מ'האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן, און דאס איז געווען פאר דיר זיך אויסגעשטרעקט דעם האלדז, גייסטו נאך מיך שרייען אין פאבליק? יעצט באדערט מיך אז דו האסט געשריגן, קיינער קען מיך נישט דארטן, און קיינער קען דיך נישט דארט, און איט דאזענט ריעלי הערט, באט וואט ריעלי הערטס איז וויאזוי איך האלט אז זיי האבן דיך ווידער אביוזד, נישט נאר ברוך מרדכי האט דיך סעקשועלי אביוזד, ער האט דיך יעצט ווידער אביוזד, ער יוזד דיך אויסצונעמען דיין כעס זאלסטו אויסנעמען. אויף מיר און נישט אויף ברוך מאדכן. דו האסט געדארפט אין קאורט שרייען אויף ברוך מרדכי'ן יו רואינד מיי לייף, אזאלעכע קולות ווי דו האסט געשריגן אויף מיר האסטו געדארפט אויף אים שרייען, סאו דעי טוק אף די פאוקעס פון אים, זיי האבן עס ארויף געלייגט אויף מיר, און יעצט דו ביסט אנגעקומען, יעצט איז עס א דזשאוק, איי דו האסט אים נישט געשריגן אויף אים, דיין טאטע האט געבעטן ער זאל אים מוסר'ן, דו האסט אים נישט פארגעהאלטן אפילו, און נאכדעם האסטו גענומען די ראנג פערסאן אים צו קלאפן. איך האב דיר גארנישט געטוהן, די בעסטע וואס כ'האב דיר געטוהן איז כ'האב דיך געטרייט צו שטעלן אויף די פיס, ענד איף יו פעל פאר א פיו דאלערס יו'ל פאל, און די זעלבע די לעבאוויטשעס, מיט דעם געלט וועלן זיי נאך אונטערגיין, וואטש ענד סי. כ'האב געוואלט אויך זאגן ברוך מרדכי'ס קינדער ערלעדיגטס אז מ'זאל לאזן ברוך מרדכי'ן אויסהערן דעם האטליין אין קא אין דזשעיל אויכעט ווייל ווען נישט וועט ער דאך נישט וויסן וואו מ'האלט. ערלעדיגט אז מען זאל דאס אויכעט אויסהערן דארט. און סרולי זאגט איך האב געזאגט אויפן האטליין זאכן, זעהט צו ער זאל עס נישט אויסהערן, ער ווייסט נישט אז ס'איז דא אן איסור פון די רבנים אויף דעם, לערנטס אים אויס ער זאל עס נישט אויסהערן. און נאכדעם, איך האב נישט אסאך מורא, איך ווייס אז דאס געלט איז נאכנישט דורך אינגאנצן, ס'איז נאר דורך א חלק דערפון, און דאס איבריגע וועט קיינמאל מסתם נישט אנקומען, און ווער ס'שרייט אויף יענעם פאר גארנישט וועט נאכאמאל שרייען אויף ברוך מרדכי'ן און זיינע קינדער פאר גארנישט, וואטש ענד סי. עס האט זיך נאכנישט אנגעהויבן די מלחמה, וויאזוי האט וואשינגטאן געזאגט? מען האט אים געפרעגט צו ער סערענדערט פאר די באסטאן טי פארטי, פאר די אינגליש גאווערמענט, האט ער געזאגט סערענדער? די וואר העזענט ביגאן יעט. ער הערט צו זיי האבן נאך אסאך אנצוהערן פון דעם סרולי. כ'האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז נישט נאר די אראבער שיסן מיסלס, אונז האמיר אויך געשאסן א מיסל, מען האמיר ענק צוריק געשיקט דעם יוסף אדרי, EDERIYOSEF, ער איז געבוירן אקטאבער פערצן ניינטין סעווענטי וואן, אין. ער האט אין ארץ ישראל האט ער מאנס געווען א קינד און ער איז אנטלאפן און דא האט ער געטאטשט א יונגל אין די מקווה אן אכט יעריג יונגל ער האט דא געזעסן אפאר חדשים און אמעריקע האט דעסיידעט זיי שיקן אים צוריק סאו ער האט זיך באזעצט אין בית שמש דארטן ווי דער ראש העיר זאגט ס'איז נישט דא קיין משכב זכור ביי זיי. עניוועי, הי איז אין פאר א לאט אוו סורפרייזעס. רבותי, אונז האמיר אים געשיקט א מיסל, יוסף אדרי, עטס זאלטס וואטשן פאר אים, און אז ער געטס אוט אוו קאנטראל, שיקטס אים אין דזשעיל. דא איז ער א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער נאמבער טו, אזוי ווי ברוך מרדכי. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט גייען מיר צוקומען, דאס איז דער דריטער צוגעלייגט, יעצט קומט מען צום צווייטן, און נאכדעם צום ערשטן, און נאכדעם צום שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט א צוגעלייגעכטס, יעצט מאך איך נאך א צוגעלייגעכטס, איז אריינגעקומען יעצט פון זאגארבי, זאגארבי איז אינגאנצן צופידלט געווארן, מען האט געזאגט אז ער ברויך האבן די בלאק וואוט, טוט ער אלעס פאר סקווער, קודם האט ער געבעטן אז מען זאל פייערן די טעלעוויזשן. פרוי וואס האט עס געמאכט און נאך איך האב עס איך בין געווען דער וואס כ'האב עס געזאגט אבער זי האט עס ארויפגעלייגט נאכדעם און נאכדעם היינט האט ער אריינגעשטעלט א גאנצע ארטיקל אין צייטונג אז ער ארבעט מיט מיט די אידישע קאמיוניטי און ער טוט אלעס וואס איז ריכטיג און אלעס און ער פארענטפערט זיך ס'איז א מחיה כ'האב אים געזאגט איינמאל וועט קומען איינער פון לעפט פיעלד וועט אים דערלאנגען אזא באקס אז ער וועט זעהן אז סרול האגער עמיצער מיט די אלע שקצים זענען גארנישט ווערד. יעצט איך גיי ארויף נאכאמאל יעצט אויפן טעלעוויזשן איך וויל פרעגן אפאר שאלות די ערשטע זאך איז פארוואס האט משה טורנער געוואקט פארוואס האט דער ערשטער טויבנפעלד געוואקט הערשל טויבנפעלד פארוואס האט יעדער געוואקט וואס איז דאס עפעס א דזשאוק דאס ער האט געמיינט עמעץ קוקט מען נישט נאך ממש איז ליצנות וואס מען האט געמאכט דארטן פון דעם לאסוט און די אלע חזירים זענען שוין צוריק אין די גאס סאו אבי מען ענפערט שוין אונזער ווי מען זאגט אונזערע עסקנות. עניוועי, כ'וואלט זאגן נאך אזאך, איינער קאלט מיך אפ פון לעיקוואד, א יונגערמאן, ער נעמט זיך אן שטארק פאר ר' מרדכי בצלאל, ס'איז א תלמיד חכם, ער איז געווארן קודם דיין אין בית מדרש, נאכדעם רב פון בית מדרש, און ער פרעגט פארוואס איך רוף אים אזאלכע ווערטער ווי א פערד, יעצט וויל איך דיר זאגן, איך האב מיט ר' מרדכי בצלאל גארנישט, איך האב אים אפילו געהאלפן איבערמאכן די מקווה, ער האט מיך אמאל אראפגערופן, און ער איז א פיינער מענטש, איך האב נישט צו אים קיין טענות, די איינציגע פראבלעם איז ער האט זיך צוגעשטעלט צו די צד פון די חזירים, ער, ווען ס'איז געווען די קעיס פון דעם קאלקא, דאס איז נישט יהודה קאלקא נאר יוסף קאלקא פון ניו דזשערסי, האט ער געשריגן ס'איז נישט אמת און מ'טאר נישט גלייבן און מ'טאר נישט, מילא דו זאגסט ס'איז נישט אמת פארשטיי איך, אבער ווי גייסטו קאנטראלן יעדנ'ס ברעין מ'טאר נישט גלייבן מ'טאר נישט גלייבן, סאו בעיסיקלי וואס דו ווילסט טון איז אז פעדעפיליע זאל ווייטער אנהאלטן, אויף וועגן דעם האב איך דיך גערופן א פערד. ביקאוז יור נאט סופאוזד טו דו דיס, יור סופאוזד טו טריי טו ווייפ אוט פעדעפיליע כאטש איז קאלקא דיר א גוטער פרענד. סאו דאס ענטפער איך פאר דעם יונגערמאן וואס ער האט געזאגט אז טאמער כ'וועל נישט ענטפערן וועט ער וויסן אז איך זאג ליגנט און און מיין האטליין איז נישט ווערד גארנישט. כ'האב דיר געוואלט זאגן קודם כל זאלסט עס בכלל נישט אויסהערן ווייל די רבנים האבן געלייגט אן איסור דערויף סאו דאונט ליסן. און צווייטנס וויל איך דיר זאגן האסט געפרעגט ווי מען פארקויפט דראגס אויף גאנץ מעדיסאן עוועניו, איך וויל דיר עפעס זאגן, איף יו וואנט טו פלעי דאם און סטופיד, פלעי איט. ס'כמעט נישט דא צווישן די יוגנט אזויפיל אוועקגעפאלענע קינדער וויפיל אין לעיקוואוד, און ס'נישט דא אזויפיל וואס זענען אוועקגעפאלן מיט דראגס, איך באקום ריפארטס איך זעה וואס דארטן גייט פאר, סאו דו ווילסט וויסן פונקטליך ווי מ'פארקויפט עס, דאס זאלסטו פרעגן די בחורים פון ישיבה קטנה, און מאך מיך נישט פאר קיין פול, דאס האבן די סאטמארע געטרייט צו טון און זענען נישט גוט געפארן ווייל יעצט ליידן. זיי זען וואס פאר א חורבן ס'איז דא. ס'איז דא איינער מאיר בער שווארץ דער וואס האט זיך גערעטעט אויף זיין גארבידזש טראק, געשטאנען אויבן ווען ס'איז געווען די גרויסע פארפלייצונג דארט אין סיגעיט, ער איז אמאל אריינגעקומען אין שומר שבת. איז די מעשה איז אזוי געווען, יחיאל בראנער האט געטשעפעט א קינד אין שומר שבת כדרכו, בקיצור איז האט דער עולם געוואלט אז דער טאטע זאל גיין צו די פאליס מ'זאל דעם. חזיר איינזעצן, איז אריין געקומען דער גארביטש קאלעקטער מאיר בער שווארץ און האט געשריגן מען טאר נישט מען טאר נישט, איז הערט דער גארביטש קאלעקטער ביי אונז קען מער וויפיל אלע רבנים ער זאגט אז מען טאר נישט, למעשה האט זיך דער טאטע דערשראקן און ער איז נישט געגאנגען איינזעצן יחיאל'ן, סאו דו גארביטש קאלעקטער. דו ביסט רעספאנסיבל פאר אלע מאל ווען יחיאל סטרייקט. סאו די אלע וואס זיך שטעלן פאר פעדעפיליע, קעגן דעם מוז מען פירן א מלחמה. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט קומט נאך א צוגעלייגעכטס און נאכדעם קומט דער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פנחס, מיטוואך איז געווען די הירינג פון ברוך מרדכי'ן, די סענטענסינג, און מען האט אים געגעבן צוויי יאר, און א יאר מיט עפעס איז ער שוין געזעסן. איז ער צוריק געגאנגען גראד אין די תפיסה אריין. יעצט, כ'האב געוואלט בקיצור זאגן וואס דא איז געשעהן. ס'איז דא א וועלטס חזיר ברוך מרדכי לעבאוויטש, ער האט אפגע'חזיר'ט אסאך קינדער און בחורים אין בארא פארק, און ער האט געהאט גענוג געלט זיך צו שלאגן מיטן סיסטעם, און ער האט זיך געשלאגן, זיך געשלאגן, און ער איז צוריק אנגעקומען אין תפיסה. יעצט, דער דזשאדזש האט געפרעגט דעם וויקטים צו ער האט צו זאגן אפאר ווערטער, האט ער געזאגט יא, קוים האט ער זיך אויפגעשטעלט, ער האט מיך אטאקירט, כ'ווייס נישט וואס ער וויל פון מיר, איך כאפ נישט אז איך בין דער איינציגער וואס איך האב גערעדט פאר די אלע וויקטעמס אין פעיווער, נישט געווען נאך א מענטש וואס האט זיך געטרויעט צו רעדן פאר וויקטעמס, איך בין געווען דער ערשטער און דער איינציגער, און איך וויל אים טאקע זאגן פארן וויקטעם, דו ווייסט, דער הייליגער קדושת לוי זאגט, וידעו מצרים כי אני ה', זאגט ער הלוואי זאל איך זיין אויף אזא מדריגה אז דער אייבערשטער זאל אויף מיר זאגן דו זאלסט וויסן אז איך בין דער באשעפער, דאס זעלבע אויכעט. איך וויל דיר זאגן, דו האסט געטון אזא העלדישע זאך וואס קיינער האט פאר כלל ישראל נישט געקענט טון, דו האסט אראפגענומען א מעגא חזיר אין די גאס וואס האט זיך נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך. דו ווייסט נישט ווי הויך געשעצט דו ביסט ביי די אלע וואס שלאגן זיך קעגן פעדאפיילס, נאר אזוי ווי יעדער איינער, מען קומט ארויס נחום ראזענבערג איז דער מנוול, ס'הייסט ברוך מרדכי דער צדיק נחום ראזענבערג זאגט וואס ברוך מרדכי האט געטון ווער איך דער מנוול, דאס איז דאך אונזער אזיאטישער מארמאראשער וועג, מען פארדרייט יעדע זאך פונעם אמת ביז מען גלייבט עס שוין. סוי נאכדעם האט דער וויקטעם געזאגט אז ס'טוט אים זייער וויי וואס מען האט געטוהן מיט אים, וואס ברוך מרדכי האט געטוהן מיט אים, נאכדעם האט דער טאטע גערעדט, און דער טאטע האט דערציילט א מעשה פונעם הייליגן מונקאטשער רב אז ער האט געהאט זייער א געלונגענע בת יחידה, און ער האט גענומען דעם בעסטן איידעם, דאס איז געווען, ער האט נישט געזאגט קיין נעמען, אבער עס איז דער מונקאטשער רב'ס, דער היינטיגע מונקאטשער רב'ס טאטע. כּפּנים, ער האָט חתונה געהאַט, ס'האָט אױסגעבראָכן אַ קריג, ער איז געפֿאָרן אױף סאַוט-אַמעריקע. נאָכדעם איז געגאַנגען זײַן זון און ער האָט גענומען דעם טאַטן צו צום קאָרט, אַ גױיִשן קאָרט אָן אַ דין-תּורה. שרײַט ער, מיך האָט דער רבֿ נישט געלאָזט איך זאָל גײן אין קאָרט, און ער איז יאָ געגאַנגען. זאָגט ער, קוק װיִאַזױ די רבנים לעבן אױף דאָבל סטענדערדס. האָט זײער גוט געזאָגט, קורץ און שאַרף. נאכדעם פרעגט דער דזשאדזש פון ברוך מרדכי'ן דו האסט עפעס וואס צו זאגן? ער האט געווארט ער זאל זאגן אז ער אפאלעדזשייזט ווייל סיי דער טאטע האט געזאגט און סיי דער וויקטעם האט געזאגט אז קיינער אפאלעדזשייזט דא נישט האט ער זיך געגעבן פרעגט דער דזשאדזש דו האסט וואס צו זאגן? פרעגט ער ברוך מרדכי'ן זאגט ברוך מרדכי טענק יו יור אנער שוין. קיצור ער האט באדאנקט דעם דעם שופט. עניוועי מ'האט אים געקייטלט און מ'האט אים אוועק געפירט. אפאר חדשים ארום דארף אנהייבן די רבנים זיך צו זארגן וואס גייט זיין ווייטער. זיי זארגן זיך נישט. זיי זענען נאר דא אונטערצוברענגען איינער וואס ער טוט קאנסטראקטיוו. יעצט כ'וויל זאגן פאר די רבנים א שטיקל מוסר השכל. אלען דערשאוויץ האט רעפריזענטעד ברוך מרדכי און געטוהן האט ער עס פאר געלט, ער האט עס נישט געטוהן ווייל ער איז דער גרויסער צדיק, ער האט עס געטוהן פאר מיליאנען דאלער. איז דא א ראש ישיבה וואס ער הייסט ראביי בלאו, ער איז פון ישיבה יוניווערסיטי פון וויי יו, שרייט ער צו אים, ער איז געקומען וויזיטן די ישיבה, ער איז געקומען וויזיטן רב בלאו, שרייט אים די רב, האט אים רב בלאו געזאגט דו שייגעץ דו, דו נעמסט א מענטש וואס האט מטמא געווען א גאנצע שטאט קינדער און דו ווילסט ער זאל זיין אין די גאס, האט ער אים געזאגט קוק אהער, אונז האמער דא אויף די קעמפוס נאר א חלק פין די געי חברה, ווייל מען מוז דאך האבען היינט געי ווען נישט קריגט נישט די גאווערמענט געלט האט מען אונז געלייגט אין חרם, און דו גייסט נעמען א מענטש און דו גייסט אים ארויס לאזען אין די גאס וואס ער איז מטמא אלע קינדער? האט ער אים געענטפערט, איך זאג דיר איך האלט אז ער איז אינעסענט, ווען איך זאל האלטען אז ער איז נישט אינעסענט וואלט איך אים קיינמאל נישט רעפריזענט, אזוי האט ער געזאגט, אדער יא אמת אדער נישט אמת איז דאך נישט קיין חילוק. למעשה, די מינוט וואס ברוך מרדכי האט געזאגט יא, כ'האב גע'חזיר'ט דאס יונגל, איז אלן דערשעוויץ אוועק. ער זאגט ניין, דעמאלטס האב איך שוין נישט מיט דעם קעיס מער גארנישט. ער איז נישט געקומען היינט צום סענטענסינג און צו די אלע צערעמאניס אויך נישט. ער קען שוין נישט האבן מיט דעם קיין שום שייכות. ווייל אים האט מען, לויט ווי ער זאגט, איך האלט ס'איז נישט אמת, מען האט אים פארפאפט, מען האט געזאגט ס'איז א בלבול. אויף א בלבול האט ער געזאגט כ'וועל מיך מוסר נפש זיין ביז איך וועל דעם מענטש שטעלן פריי. יעצט וויל איך פרעגן די רבנים. יעצט ווייזט זיך אז דאס איז נישט קיין בלבול. וויאזוי איז דאס אז עטס לאזטס דאס צו אין די שטאט אז מ'זאל מטמא זיין קינדער איינס נאך עס אנדערע? האו דאס איט ווארק? עטס זענטס דאך ארגער פון אלן דערשוויץ, איך ווייס נישט אלן דערשוויץ איז שוין שומר שבת אינגאנצן. יעצט פאר ברוך מרדכי'ן וויל איך זאגן, און פאר זיינע קינדער, ווען עטס נעמטס א ליגעל עיד לויער וואלט עטס פונקט אזוי גוט געפארן ווי עטס זענטס געפארן יעצט, ער האט געמוזט אלעס מודה זיין, ער האט באצאלט פאר די וויקטעמס גרויס געלט, און עט די ענד אוו די דעי איז ער אנגעקומען ווידער אין תפיסה. דער עוורידזש גוי קריגט נישט מער ווי צוויי יאר, און ער ער נעמט א ביליגן לויער, עס קאסט אים גארנישט. יעצט, עטס דארפטס ענק אויך עפעס אויסלערנען פון דעם. ס'איז דא א באשעפער וואס פירט די וועלט. ווען עטס וואלטס געקומען אזוי ווי יחיאל בראנער, יחיאל בראנער קומט אריין צום דזשאדזש און זאגט יור אנער, איך ווייס איך בין קראנק, דא האסטו פייזער מאכט די מעדעצינען, ס'ארבעט נישט, מאך גראד א א טעלעפאן קאל צו פייזער זאלן מאכן בעסערע מעדעצינען, אבער ער ווייקט נישט קיינעם איין. די לעבאוויטשעס האבן איינגעווייקט מענטשן, זיי האבן ארויסגעצויגן שווערע געלטער פון מענטשן, ווייל ס'האט זיי געקאסט לויער געלט, געוואלט האבן זיי איינווייקן נאך אפאר מענטשן. דאס איז א וועג? אז דו האסט א פראבלעם מיט דיין טאטן איז דיר די גאנצע וועלט שולדיג? יעצט, ס'שטייט אין חומש, וואס איז דער חילוק פון א אונס און א מפתה? א אונס הייסט מ'צווינגט א מיידל אדער מ'צווינגט א בחור, א מפתה הייסט. מען האט אים צוגערעדט, וויאזוי דערקענט מען דעם חילוק? זאגט דער פסוק ווייל על אשר לא צעקה, ממילא איז א חילוק צו ס'איז אין פעלד, וואס אפילו ווען זי שרייט הערט מען נישט, צו ווען ס'איז אין שטאט. יעצט, דער עולם קוקט צו די קאלטבליטיגקייט ווי מענטשן זענען מטמא קינדער דא, מען טוט דא כל דבר אסור, און יעדער זיצט קאלטבליטיג, קיינער ענטפערט נישט, קיינער זאגט. נישט. אויב עפעס איז טוט מען נאך אינטימידעיטן די וויטנעסעס מיט די וויקטעמס. ס'איז אזא חוצפה שאין כמוהו אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, אונז זעמער דאך אידן. יעצט, ברוך מרדכי האט טויזענטער קינדער וואס ער האט מטמא געווען. וואו איז אז ס'זאלן קומען נאך אפאר קעיסעס? קיינער קומט נישט. ס'געווען יעצט א לוויה האט א איד געשריגן ער האט פארלוירן א קינד האט ער געשריגן כ'האב קיינמאל נישט געטאטשט קיין גוי'טע כ'האב נישט עובר געווען אויף קיין כריתות פארוואס קומט זיך מיר דאס? פארוואס איז נישט קיין קשיא? דער אייבערשטער האט זיינע חשבונות. אבער איך וויל דיך עפעס פרעגן, פון וואנעט ווייסטו אז ס'קומט זיך כריתות נאר דעמאלטס ווען מ'טאטשט א שיקסע און ווען מ'טאטשט א איסור נידה? אפשר אז דו זעהסט אז יענער טוט עס און דו ביסט נישט מוחה אשר לא צעקה ביסטו די זעלבע שיט ווי יענער? און אפשר האסטו אמאל אינטימידעיטעד א וויטנעס אדער א וויקטעם איז איז עס נישט געגאנגען פאראויס? דו קענסט דאך נישט דעם אייבערשטענס חשבונות, אונז האמער אזא זאך וואס דאס הייסט ערבות און דאס מאכט יעדן ריספאנסיבל פאר יעדן. סאו וואס איז דא געשעהן מיט דעם עולם? דער עולם ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען פארוואס איז קיינער נישט געקומען פאראויס, ס'איז דא אסאך וויקטימס, דער אייבערשטער האט זיך זיינע חשבונות דאס קען מען אונז נישט אויסרעכענען, און מונקאטש האט אפגעברענט א באנק, נאך א מזל קיינער נישט דארט געווען, ס'וואלט געווען חלילה הריגות. יעצט איך זאל זאגן אז מונקאטש'ער רב איז חף מפשע, ער איז נישט קיין שולדיג אין די אלע שייגעץ שטיק, ער האט עס אלעס געוויסט, דער טאטע פון וויקטים אליין האט געזאגט ער האט אים נישט געלאזט גיין אז ער זאל. גיין צו די פאליס. און דעם טאטנ'ס פאליטיק איז געווען ווייל די לעבאוויטשעס, ז'האמיר יעצט געוואויר געווארן באמת, ז'האמיר נישט געוויסט מיט וועמען שלאגט מען זיך, אונז האמיר געמיינט אונז שלאגט מען זיך מיט חדר יונגלעך, ז'האמיר נישט געוויסט, אז סקולענער רבי, דער היינטיגער, סרוליקל, איז א שטיף ברודער פון ברוך מרדכי'ן, דערפאר האט ער זיך אנגענומען. ישעי' יאנקעלע פון מאנטריאל האט זיך געמוזט אננעמען פאר זיין טאטנ'ס שטיף ברודער, און מ'האמיר זיך געשלאגן מיט ממש אזאלעכע לייבן אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי מ'איז ארויסגעגאנגען גאנץ פון די חברה, און וואס זענען די רבנים ווערט אז זיי האבן דאס אלעס צוגעלאזט און זענען נישט מוחה אויך נישט? ס'איז אן אומגליק. יעצט איך בין נישט אין הימל איך ווייס נישט פארוואס זאכן געשעהן איך האב גראדע געזאגט אז די הריגות פון די דריי בחורים אומגעקומען די מיסלס אלס האט צו טוהן וועגן די געי וואס האבן געמארטשט יעצט איז דער גרויסער מוסר זאגער אמנון יצחק זאגט עס שוין נאך ער זעהט אויס ער הערט אויך אויס דעם האטליין אבער ניין ס'איז זייער אבוויעס מען זאגט ענק אין מאנראו גייט פאר פול מיט זנות קיינער טוט גארנישט הער איך יעצט איך האב געזעהן אין צייטונג ס'איז געשטארבן נעבעך א א א פערציג יעריגער אינגערמאן וואס ער איז געווען דער אויפוועקער. יעצט אז מ'זעט ס'איז נעבעך נפטר געווארן אזא יונגער מענטש וואס ער איז משגיח אין די ישיבה ער לייגט שלאפן די בחורים דארף מען זיך מתבונן זיין ווער ווייסט וואס ער האט פארקוקט ס'איז געווען א קליפ איז ארום געפארן מיט א בחור פון מאנראו וואס ער איז געווען ממש ער איז געווען אויסגעטון אינגאנצן און ער האט געהאט א קאמפיוטער דארט און דאס אלעס האט מען געמעקט נעעט. זיי ווייסן וואס גייט פאר אין די ישיבה, נאר יעדער זוכט די איזי וועי אאוט, און אז דו ביסט בוגד אינעם ציבור, איז ווערט דער אייבערשטער זייער ברוגז, אבער אונז האמיר א חלק פון ערבות, אונז זעמיר ערב איינער פארן צווייטן. יעצט די ועד הצניעות האט געפירט א קאראפטעט ארגענעזעישאן אלע יארן, ס'איז געווען אפילו לעצטנס נאך וואס די רבנים האבן געבעטן געב ארויס נאך, איין וויקטעם אויף ברוך מאטכע, זיי האבן דאך א ליסטע פון הונדערטער, האבן זיי געזאגט גוט זיי געבן א נאמען, איז די וואס האבן גע'עסקנ'ט האבן געזאגט ניין א נאמען ווילן מיר נישט, אונז וויל מיר האבן עס בכתב, ווייל מארגן עמז אויסזען אזוי ווי רבי שלמה אהרן קעלנער, ער האט באקומען די נעמען, אדער אפאר פון זיי האט ער באקומען פון משמרת הצניעות יידל וואלף, און נאכדעם האט ער געלייקנט, ער האט זיך אויפגעשטעלט ער איז געגאנגען צו טשארלס היינס' אפיס און זאגן ס'איז נישט אמת, ברוך מאטכע איז חף מפשע. אזא מין ארגענעזעישן און אזא מין שטאט פירן מיר אונז? און נאן ווילט עטס וויסן פארוואס דער אייבישטער ווערט אויף דעם ברוגז? וואס האט יענער געוואלט? ער האט געוואלט ראטעווען דעם מצב אז ס'זאל נישט דרייען זיך א חזיר אין גאס. יעצט פאר די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן א חרם קעגן מיר האט מען געאפערט געלט? דאס איז געווען א יושר? קיינער האט זיך נישט אראפגעזעצט? מען לאט, מען טוט. סאו יעצט האט מען ברוך מאטכען געגעבן וויפיל מען געבט פאר יעדן דזשאן דאו האט אים געגעבן פונקטליך וויפיל מען געבט פאר א צווייטן. ענד עט די ענד אוו די דעי האט ער א פראבלעם, ס'האט אים געקאסט זייער אסאך מיליאנער דאלער, יעדער רב האט געהאט אינטערעסן, דעם האט מען צוגעזאגט אן ארון קודש, דעם האט מען צוגעזאגט דאס, דעם האט מען צוגעזאגט יענץ, יעדער רב וואס ער פארשטייט נישט האט זיך געמישט, כ'האב אמאל מסביר געווען אין איינע פון מיינע דרשות, ווען ס'צוברעכט זיך די לעקטער ביי איינעם אין שטוב רופט ער א פלאמבער צו אן עלעקטרישן, רבנים זענען מיסטער נאו-איט-אל, מען רופט זיי אויף יעדע זאך, זיי ווייסן נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, ענד עט די ענד אוו די דעי האבן זיי אפגעפירט א קאמיוניטי. און וויאזוי קען מען דאס יעצט צוזאמענשטעלן אז זאלן זיך צוריק נעמען נישט רבנים, בעלי בתים, אידן גבירים, מען זאל מאכן אן ענדע צו דעם אלעם. יעצט, רבי נתן יוסף מייזעלס פלעגט אלץ זאגן אין די ישיבה ווי ביטער דער אמת איז, אבער אמת איז ער. כ'וויל ענק זאגן, ס'איז דא איינער הייסט מייקל סעוועדזש, ער טוט א רעקארדינג אז ס'איז דא אסאך לינקע גויים אין לאנדאן, עטס ווייסט משכב זכר דאס איז א לאנדענער קרענק, איז דא גויים וואס זיי. ווילן אז מען זאל ליגעלייזן משכב זכר מיט קינדער, קודם האט מען עס ליגעלייזט חתונה צו האבן יעצט ווילן זיי אז מען זאל מיט קינדער אויכעט מעגן מאכן, יעצט איך האב ארויף געלייגט א יוטוב אויפן בלאג און אויכעט א ריקארדינג אויף קעסטל נאמבער פופציג. ווי מענטשן רעדן זיך אויס די הארץ, ווי זיי זענען געווארן מאלעסטעט און וויאזוי דאס שאדט, און ער שרייט וואסערא פאלשע וועלט מען לעבט ווייל ס'דא פראפעסארן אין לאנדאן וואס זיי זאגן דרשות אז מען דארף עס יעצט דאס אויכעט. ליגעלייזן. למעשה, אין לאנדאן האט מען יעצט געכאפט איינע פון די גרעסטע צייטונג שרייבערס און פון די טעלעוויזשאנס אז זיי האבן געטוהן וואס מען טאר נישט, איז למעשה גייט מען אין דזשעיל, אבער זיי ווילן יעצט ארבעטן אויף דעם. יעצט, ער שרייט אז פערציג יאר ארום וועט עס זיין ליגעל מיט קינדער אויך. פארוואס? ווייל איינער האט זיך געגלייבט צוואנציג יאר צוריק אז מען וועט ליגעלייזן אפישעלי חתונה האבן א מאן מיט א מאן? מען האט געהאלטן מען וועט זיך דאך שעמען צו שטיין איינער לעבן אנדערן ביי די חתונה מיט פיקטשערס און ס'איז געווארן ליגעל. יעצט ער איז אביסל א פאני מענטש, ער האט זיך זיינע זאכן, אבער ער זאגט אסאך וואס מען קען הערן. יעצט הגם איך האלט נישט אז ס'וועט קומען אזוי שנעל, ווייל סוף כל סוף קיינער גייט נישט האבן קיין קינדער אז יענער זאל זיי ווי מען זאגט מאלעסטן, און חוץ פון דעם, דעיס וואס אונז האמיר זיך יעצט געשלאגן האב איך באקומען א אימעיל פון איינעם א גרויסן פראפעסער דו ווייסט נישט וואס א גוטע זאך דאס איז אז עטס שלאגטס זיך אז מען זאל נישט טאטשן קינדער ווייל ס'איז ארויסגעקומען ווי הארמפול ס'איז פארן קינד ווען דעיס וואלט נישט ארויסגעקומען וואלט מען געזאגט אקעי אז אן אכצן יעריגער מעג חתונה האבן מיט א דרייסיג יעריגן מעג מעג מען טשעפען מיט א צען צוועלף יעריג קינד אויך למעשה אז ס'איז ארויסגעקומען ווי הארמפול דאס איז האסטו געטון פאר סאסייעטי די גרעסטע זאך. יעצט איך זאג, ס'קען זיין צוואנציג דרייסיג יאר ארום דאון די ליין וועט עס ווערן אקעי, אין טיילאנד מעג מען טון וואס מען וויל, נאר אויף אזוי פיל, מען האלט עס כאטש צוריק שטייט ס'זאל נישט פארן אזוי שנעל. יעצט וואס וועלן דעמאלטס די רבנים טון? זיי האבן אויך קינדער? איינער כאפט אן מאלעסטן? דאס איז וואס עטס ווילטס נישט פארשטיין, ווען מען שטעלט זיך ווען אויף מיט פינף און צען יאר צוריק און מען זאגט איך בין א איד און איך טוה דאס נישט עקסעפטן, און איך קען עס נישט טון, דאס איז ביי מיר ביהרג ואל יעבור, דעמאלטס וואלט דער גוי אדער עס אויסגעפירט אדער נישט, און אפילו ווען יא, וואלט ער נישט געקענט יעדן מחייב זיין, ווייל דאס איז קעגן רעלידזשען, אמעריקע איז געשטעלט רעלידזשען און סטעיט, געקומען אגודת ישראל און סאטמאר און די אלע ארגענעזעישאנס און זיי האבן געזאגט ס'איז ביי אונז גוט, ס'איז שלום עלי נפשי, געב אונז נאר די פאר טאלער, איז וואס וועסטו יעצט קענען ענטפערן? זיי ווילן יעצט טון וואס זיי ווילן? און וואס וועלן די רבנים דעמאלטס טון? וואסערע רבנים וועט עס זיין? אויף כלל ישראל וואס האבן חתונה מיט מענער, ווי די מעשה פונעם מבול אז דאס איז געשעהן כי השחית כל בשר את דרכו, און ווי איז פרשת אחרי, און ווי איז קדושים ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און ווי איז פרשת כי תצא, ווי זענען די אלע זאכן? עטס האטס אנגעמאכט אזא חורבן אויף כלל ישראל רבנים און די פאר עסקנים ארום און ארום. דער אייבישטער וועט ענק קיינמאל נישט לא יאבה השם סלוח לו, דער אייבישטער וועט ענק אזוי ביטער באגראבן, ווען היטלער איז אריינגעקומען האט ער געפרעגט די עס עס, האבן זיי געפרעגט ווי איז דער רב, האט מען גענומען דעם רב, דער רב האט געמיינט מען גייט אים געבן א פאטעל, א שיין בענקל, האט אים געשטעלט ער זאל גיין דער ערשטער מען זאל אים אויסשיסן, ווייל זיי האבן געוואוסט אז זיי כאפן די רבנים כאפן זיי דעם עולם, דא וועט מען אויך זאגן ווי זענען די רבנים, און מען וועט זיי אלע איך וויל נישט זאגן חלילה פארוואס, נישט ווייל מען וויל מאכן א פחד, ווייל זיי האבן געברענגט דעם גאנצן חורבן, שטאט זאלן דאנקען דעם אייבערשטן ס'איז דא איינער וואס ער שרייט און וואס ער טוט, און וויפיל מען טוט איז נישט גענוג, און ס'איז אלץ דא רעזיסטענס, מיט אלעם זענען זיי געגאנגען, זיי האבן זיך צוזאמגעזעצט אפאר בהמות, רבנים, זיי גייען גאר אונטערשרייבן א בריוו, ישראל האגער המצרי האט עס אנגעדרייט ווייל ער האט געוואלט זיין טאטנ'ס פסל'ע מקווה פון דרייסיג יאר מכשיר זיין, ער'ט זאגן נחום איז א משוגענער און ער איז נישט באגלייבט אויף מקווה'ס, וועט זיין טאטנ'ס מקווה זיין כשר? אזעלכע דזשאוקס איז דא פארגעגאנגען? עניוועי, דאס איז א גרויסע לימוד פאר יעדן, און פאר נחמיה'ן וועט עס אויך זיין א לימוד, נחמיה האט געזען ברוך מרדכי עקשנ'ט זיך און ער זאגט ס'איז נישט אמת, האט ער אויך געזאגט ס'איז נישט אמת, איך האב געבעטן זאגט ס'איז אמת, איך וויל נאכאמאל זאגן, ווען איינער ס'איז טאקע נישט אמת זאג איך נישט ער זאל זאגן אז ס'איז אמת, איך האב געשריגן די גאנצע צייט פאר ר' שלמה'ן קעלנער'ן, דו קענסט נישט זאגן אויף אזא זאך וואס דו האסט נישט געטון אז דו האסט עס געטון, האט ער געזאגט אוודאי נישט, און דער אמת קומט ארויס, ס'אמת מארץ תצמח, ס'דויערט לאנג ביז ס'קומט ארויס, א נאווארדיגער האט אמאל געזאגט אזוי, זאגט ער, איינפלאנצן פלאנצט מען אן איבעראל, שניידן שניידט מען נאר דארט וואו ס'איז געוואקסן, סאו דער אמת איז איבעראל באגראבן, ווען ס'וואקסט ארויס דעמאלט שניידט מען עס אפ, סאו וואס גייט מען טון מיט די אידישע קאמיוניטי, וויאזוי וועלן אונז אויסזען? וואס וועלן מיר אונז ענטפערן פאר די נעקסטן דורות אונז האמיר אונטערגעברענגט אידישקייט און קיינער האט נישט מוחה געווען ווייל יעדער האט געניסט אפאר דאלער ווען אונזערע עלטערן זענען געקומען אויף אמעריקע איז צען דאלער געווען אסאך געלט מענטשן האבן פארדינט צען פופצן דאלער א וואך מען האט באצאלט רענט א חודש צוואנציג דאלער איך וויל אייך פרעגן א שאלה. וויפיל איז היינט צען פופצן דאלער? גארנישט. עטס וועט זאגן יא מען האט געקריגן מיליאנען. דעמאלטס וועט די מיליאנען נישט ווערט זיין גארנישט ס'וועט ווערט זיין אזוי ווי צען דאלער. סאו וואס וועט עטס ענטפערן? אויף וואס האט עטס פארקויפט דעם אייבערשטן און די תורה און די נעקסטן דזשענערעישן? עטס האטס בעיסיקלי פארקויפט די נעקסטן אידישן דזשענערעישן. אומזינסט קען מען אונז שרייען נאו מען טאר נישט, געי מען טאר נישט, שרייען זיי העי וועיט א מינוט אגודת ישראל סאטמאר אלע גרויסע ארגענעזעישאנס האבן אונטערגעשריבן יא זיי האבן געוואוט פאר דעם. עניוועי, נאך זיין אסאך צו ענטפערן פארן רבונו של עולם, איך וויל ענק זאגן, מ'זעהט אין ארץ ישראל דא גרויסע הריגות, ס'טוט זיך דארטן, ס'איז זייער אנסטעיבל, איך וויל ענק זאגן איין זאך, דער בלינדער שיק האט געוואוינט דא אין פלעטבוש, ער האט געוואוינט פונקט קעגן איבער בעלזער מיידל סקול, עטס ווייסט די בעלזער מיידל סקול וועלן זיין די ערשטע חלילה וואס די אראבער וועלן אטאקירן, זיי ברענגען דא אהער אראבער, ס'טוט זיך דא, גאנץ בארא פארק איז נישט סעיף. ברוך השם כ'האב געהאט א זכי' כ'האב מיך געשלאגן ביז מ'האט ארויפגעלייגט די קעמערעס, מ'האלט נאך אין איין ארויפלייגן, כ'האב מיך געשלאגן מ'זאל ארויפלייגן אין ווילימסבורג אויכעט, און מ'לייגט אם ירצה השם ארויף, באלד וועט משה דוד זיך גלעטן דאס בייכל, אה, די יו דזשעי או האט עס ערלעדיגט, יו דזשעי או האט נישט ערלעדיגט גארנישט, יו דזשעי או האט ערלעדיגט אז ס'זאל זיין א דזשענדער לאו, מ'זאל קענען חתונה האבן מיט א זכר. און יעצט איז דא א מורא'דיגע זאך, איך האלט אז אלע קהילות, איך האלט אז אלע קעמפס דארפן לייגן יעצט ווידיאוס איבעראל, און מען דארף שטעלן מענטשן מיט גאנס, כ'מיין ליגעל גארדס, איך האלט אז די אראבער גייען נאך מאכן אן אטאקע דעם זומער, אונז זעמער נישט זיכער אין אמעריקע, מ'איז נישט זיכער אין ערגעץ, די פרעזידענט פון אמעריקע האט געזאגט אז ארץ ישראל טאר נישט נוצן די דראונס ווייל דעמאלטס זעט עס אויס ווי מען מאכט דארטן חלילה א גאנצן מלחמה. יעצט זענטס דא גארנישט אזוי זיכער רבותי, און איך האלט אז מען דארף. זייער שטארק אפגרעידן סעקיוריטי, פארלאז דיך נישט אויף די פאליס, פארלאז דיך נישט אויף קיינעם. יעצט, זיי זאגן אז ס'איז דא עפעס אזא מין קעמערע וואס זי קען כאפן א קאר, א פלעיט, און ס'קען אויך כאפן די DNA פונעם מענטש, אבער כ'ווייס נישט צו זיי מוז קודם שוין לייגן דא אויף וויליאמסבורג צו נישט, אבער ס'איז דא אפי' אזאלכע זאכן אויכעט. ס'קען דורכקוקן צוועלף טויזנט פלעיטס א מינוט, מ'דארף זעהן. מען דארף גיין נאר אפאר מענטשן מיטאמאל, מען זאל נישט גיין אליינס, בקיצור דו ביסט אין קאנגא יעצט, און ס'איז אלץ אן עונש פונעם אייבערשטן, ס'איז געווען כ'האב געזען אין צייטונג אז מ'האט געשווערצט עפעס זייער אסאך דראגס, איז געשטאנען אין צייטונג און ס'איז געווען אויך אויפן אויפן אינטערנעט אז א גרויס חלק פון די דראגס איז אנגעקומען אויף פארסטער עוועניו, זיי ווייזן א פיקטשער פונעם סטאר ווי מ'האט עס געברענגט. רבותי, לאמיר אנהייבן מתפלל זיין צום אייבערשטן און לאמיר אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו. יעצט, אזוי ווי איך האב דאך ביז יעצט ענק געזאגט די עונשים פאר עריות, וויל איך ענק געבן אביסל חיזוק אויכעט. טאמער איינער היט זיך אפ פון עריות איז ער אזוי גרויס אז דער אייבערשטער מאכט פאר ניסים אזוי ווי פאר די אידן פון מצרים וואס זענען ארויס פון מצרים. ווער ס'איז אפגעהיטן פון עריות הייסט קדוש לה'. אזוי שטייט דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו זאגט רש"י ס'איז פון א לשון פון תורת כהנים הוו פרושים מן העריות ומן העבירות שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערווה אתה מוצא בו קדושה און דער מענטש אז ער איז זיך גע מגדיר פון ערווה איז ער אויף זיך ממשיך קדושה. יעצט די גמרא זאגט אין מסכת יומא דף ל"ח תנו רבנן והתקדשתם זאלטס ענק הייליגן והייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, אז א מענטש איז זיך מקדש דא אונטן, טוט מען אים הייליגן פון אויבן. מעט אז ער טוט זיך אביסל מקדש זיין מקדשין אותו הרבה. בעולם הזה אז ער איז זיך מקדש אויף די וועלט מקדשין אותו לעולם הבא, איז אויף יענע וועלט וועט מען אים מקדש זיין, ער וועט האבן א הייליג פלאץ מיט אלעס וועט זיין הייליג דארט. און אין אויף יענע וועלט איז דאך עניוועי אלעס הייליג, און שטעל דיר פאר ווייל ער איז זיך דא מקדש וואס ער ציעט אויף זיך ארויף געוואלטיגע קדושה, יעצט דער אייבערשטער ווערט אנגערופן קדוש מיט אלע מיני קדושות, שטייט די מדרש תנחומא אויפן פסוק קדושים תהיו זאגט ער אזוי לפי שהדבקתי אתכם למתני ווייל ער האט זיך צו ענק נאנט גענענט באהאפטן צו מיינע לענדן שנאמר וואס עס שטייט כי כאשר ידבק האזור אל מתני. אזוי ווי מען טוט א גארטן ארום נעמען אויף די מתני איש אויף די לענדן פון א מענטש, די זעלבע איז ווען א מענטש פירט זיך בקדושת כביכול איז ער אזוי ווי ער איז באהאפטן צום אייבערשטן, דעם פירט אויס דער תנחומא לפיכך קדושים תהיו כי קדוש אני השם, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל הואיל ונתקדשתם לשמי עד שלא בראתי העולם היו קדושים, וויבאלד עטס האט זיך זיך מקדש געווען פאר מיין נאמען, איז ביז כ'האב נישט באשאפן די וועלט איז דאך אלעס געווען הייליג, איז כמו שאני קדוש, אזוי ווי איך בין קדוש אזוי זענט עטץ אויכעט קדוש. יעצט, די גמרא לערנט אונז ווען ס'קומט צו איינעם א דבר עבירה, ס'קומט יעצט זומער, מ'דארף זיך גובר זיין אויף די תאוות, ס'איז די גאס איז שמוציג, מ'קען גיין זינדיגן, איז זאגט די גמרא, ווען איינעם קומט א דבר עבירה צו זיין הענט און ער ווערט ניצול דערפון איז עס זייער זייער גרויס, ברענגט די גמרא מסכת קידושין רבי חנינא בן פפא, תבעיה האי מטרוניתא לזנות, עפעס א מטרוניתא א קעניגן האט אים געוואלט צורעדן צו זנות, וכשראה ווען ער האט געזען שאין לו מקום להינצל ממנו, ער האט געזען ס'נישט דא קיין וועג ארויס, ערק איז ער אנטלאפן ונטמן כל הלילה בההיא מרחץ, און ער האט זיך באהאלטן א גאנצע נאכט אין א מרחץ שהיה מצוי בו מזיקים הרבה, קיינער האט נישט געוואלט דארט אריינגיין וואס איז געווען פול מיט מזיק, וכי הוה עייל ביה ווען מענטשן פלעגן דארט אריינגיין פלעגט מען אריינגיין אפילו בשניים אפילו עס זענען געגאנגען צוויי מענטשן און ביום און זענען געגאנגען בייטאג הוו ניזוקין איז יעדער געשעדיגט געווארן אין דעם מרחץ, ולמחר און צומארגן אמרו ליה רבנן מאן נטרך, ווער האט דיך געוואטשט? אמר להו האט ער געזאגט, שני נושאי קיסר, ס'איז געקומען צוויי הערן פונעם קייזער, שמרוני כל הלילה. איז רש"י זאגט, ס'איז נישט געווען סתם הערן פון א קייזער, ס'איז געווען די מלאכי השרת, זיי זענען געקומען, נאר ס'איז געווען אנגעטון אזוי ווי נושאי קיסר, און און די גמרא זאגט, די רש"י זאגט דארטן אז דאס איז אויפן פסוק כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. יעצט, פארוואס האט מען געמוזט נעמען צוויי נושאי קיסר? פארוואס האט מען געדארפט נעמען צוויי מלאכים? צו ווייזן אז מיט דעם וואס א איד האלט זיך צוריק פון א תאווה, ווערט ער א מרכבה כביכול צום אייבערשטן, איז דער נושאי קיסר, דאס איז געווען די. דער וואס האט געטראגן די צוויי מלאכים, דאס איז געווען א שטיק געטליכקייט און קדושה וואס איז באשאפן געווארן פון דעם וואס דער מענטש האט זיך צוריקגעהאלטן פון זינדיגן מיט א מטרוניתא. אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט, ער האט זיי פארציילט אז צוויי גרויסע הערן האבן אים געוואטשט, האבן זיי אים געפרעגט זיינע חברים, זאג מיר, שמא דבר עבירה בא לידיך וניצלת הימנו, אפשר האסטו, ס'איז דיר געקומען א דבר עבירה פון עריות און ביסט ניצל געווארן, דתניא ווייל מ'האמיר געלערנט כל הבא דבר ערווה לידו וניצל הימנו עושין לו נס, אז איינעם קומט א נסיון פון עריות און ער ווערט ניצל מאכט מען אים א נס? האט ער געזאגט יא. יעצט איז דא א פסוק גיבורי כח שטארקע מענטשן מיט כח עושי דברו וואס זיי טוען דעם אייבערשטנ'ס. ווערטער לשמוע בקול דברו, זאגט די גמרא כגון ר' צדוק וחבריו, ר' צדוק וחבריו זענען די גיבורי כח, ר' צדוק תבעה האי מטרוניתא, עפעס א מטרוניתא א קעניגין, זי האט זייער שטארק צוגערעדט ר' צדוק'ן צו טוהן אן עבירה, זי איז געווען א אישה חשובה זאגט רש"י ער האט נישט געקענט פטור ווערן פון איר, און ער האט מורא געהאט אז טאמער חס ושלום ער העט איר נישט פאלגן העט זי אים גראד הארגענען. אמר לה האט רב צדוק געגעבן א זאג פאר איר, דו ווייסט חלש לי ליבאי, די הארץ טוט מיר וויי, כ'פיל איך קריג יעצט עפעס א הארץ אטאק, און דו מוזט מיך לאזן אפאר מינוט איך זאל קומען צו מיר, ולא מצינא איך קען נישט יעצט, נאכדעם פרעגט ער די מטרוניתא איכא מידי למיכל, ס'דא עפעס אין שטוב עפעס צו עסן? אמרה ליה האט זי אים געזאגט, איכא דבר טמא, ס'דא א דבר טמא, אמר האט ער געזאגט מאי נפקא מינה, דעביד האי, אוכל האי. איז רש"י מסביר וואס א נפקא מינה דער מענטש וואס ער האט נישט קיין מורא צו גיין וואוינען מיט א גוי'טע האט נישט קיין מורא פאר א דבר טמא אויך נישט אז איך דארף נעמען דאס עסן מיך צו דערכאפן דאס הארץ און נאכדעם וועל איך מיט איר גיין וואוינען וואס איז שוין א חילוק צו איך עס א דבר טמא צו איך וואוין מיט אן ארמית. זאגט די גמרא הסיקה התנור לצלות שם המאכל איך גיי אנהייצן דעם אויוון מ'זאל אפקאכן דאס ביסל עסן. בקיצור, די מאכל טמא. און וואס איז געשען? וסליק רב צדוק ויתיב בגויה, ער האט זיך אריינגעזעצט אינעם אויוון, זיך, ער האט זיך פארברענט. אמרה ליה, האט זי געזאגט, מאי האי, וואס איז דאס, וואס איז געשען מיט דיר? אמר לה, האט זי געזאגט, דנפל הא נפל בהא, ווער ס'פאלט אריין מיט א אזוינע, דער פאלט אריין אינעם פייער פון גיהנום. אמרה ליה, האט זי אים געזאגט, אי ידעי כולי האי, ווען איך ווייס ווען אז ביי דיר איז דאס אזוי הארב? לא צערתיך וואלט איך דיך קיינמאל נישט מצער געווען, די גמרא זאגט רב כהנא הוה קמזבין דיקולי, ער האט פארקויפט אזאלעכע טייטלן מ'האט געמאכט די געפלאכטענע אזוי ווי ס'איז דא היטן איז געמאכט פון די געפלאכטענע טייטל ביימער פון לולבים אדער די וואס מען שמעקט בשמים, בקיצור פרויען פלעגן דאס טראגן און זיי האבן געהאט בשמים אין דעם, תבע ליה ההיא מטרוניתא, ס'איז אויך געקומען ער האט פארקויפט פאר איינע פון די, פון א קעניגין.

אטרחינן ארבע מאות פרסה, אליהו הנביא זאגט, דו ווייסט איך קום יעצט פון א וועג פון פיר הונדערט פרסה, אזוי ווייט האסטו מיך מטריח געווען אז איך זאל קומען דיר כאפן, אזוי זאגט רש"י. בקיצור, א מענטש דארף זיך אנהייבן, ווי מען זאגט, מתבונן צו זיין ווי ווייט דער אייבערשטער איז ברוגז אויף עריות, און וואסערע נחת רוח מען מאכט פאר'ן אייבערשטן אויב מ'איז אפגעהיטן פון עריות, אז. דער אייבערשטער מאכט ניסים פאר דעם מענטש. סיי דער וואס האט זיך אריינגעזעצט אינעם פייער, סיי דער וואס איז אראפגעשפרינגען פון דאך. און דער מענטש דארף וויסן, א נסיון איז געמאכט, ווען דער אייבערשטער וויל דיר געבן א מתנה, וויל דיך העכער מאכן, געבט ער דיר א נסיון. ס'איז נישט געמאכט זאלסט חלילה פאלן דערויף, ס'איז געמאכט זאלסט שטייגן דערפון. יעצט דער פייער פון גיהנום ווערט געברענגט אין די ספרים איז זעכציג מאל שטערקער פון אונזער פייער און דאס אויך נאר דער ערשטער טויער פון גיהנום ס'ווערט אלס הייסער און הייסער ווי מ'גייט אריין. דער רמב"ן זאגט אז זיבעציג יאר פון יסורי איוב אויף די וועלט איז אינגאנצן נאכנישט גלייך צו איין מינוט אין גיהנום. אז איך רעד שוין פון רמב"ן פון יסורי איוב האב איך מיך יעצט דערמאנט כ'האב געוואלט אייך זאגן א שיעור וועגן דעם. די זאך וואס דאס איז געשען דא אז די קינדער זענען נעבעך געהארגעט געווארן מיט אלעם. און רבי אהרן האט געזאגט אז עה די טאטעס זענען שולדיג, האב איך דערמאנט די רמב"ן זאגט אין איוב אז דער אייבישטער איז מורא'דיג ברוגז געווען אויף די דריי גוטע פריינד פון איוב וואס האבן אים געזאגט אז אפשר איז דער טעם וועגן דעם האט דיך דער אייבישטער אזוי געשטראפט. טראפט אז דיין ווייב איז געשטארבן, די קינדער זענען געשטארבן און אלעס ווייל דו האסט געטוהן די און די עבירה. זאגט דער רמב"ן דער אייבערשטער איז אויף דעם זייער ברוגז געווען און ער האט זיי געשטראפט. דו שפיל נישט אז דו ביסט דער רבונו של עולם, מען דארף זאגן יענעם מוסר דארף מען אים זאגן שלילי נישט חיובי, וועגן דעם איז דיר דאס געקומען. יעצט אויסער דעם וואס דער פייער פון גיהנום איז אזוי שטארק, ס'איז געווען אמאל איינער האט געזאגט פאר א רבי'ן, ער האט געזאגט דעם רבי'ן ער האט מורא פארן פייער פון גיהנום, זאגט אים דער רבי דאס איז שוין דאס גוטע, די פייער פון גיהנום איז שוין ארויס צו לייטערן, דו ווייסט וואס ס'טוט זיך פאר דעם, מלאכי חבלה, זיי לויפן ארום און זיי רופן אויס, דער האט ווידערשפעניגט צום אייבערשטן, און ער האט נישט חס געווען אויפן כבוד פונעם אייבערשטן, און די בושה איז אזוי גרויס אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, נאכדעם איז דא כף הקלע, ס'איז דא מ'קען וואנדערן הונדערטער יאר די מלאכים שפילן פוטבאל, מען שטויסט אים פון איין עק וועלט אויף די צווייטע עק וועלט, די גמרא ברענגט אין מסכת קידושין דף מ', כל שלא חס על כבוד קונו, ווען איינער איז נישט חס אויפן אייבערשטנ'ס כבוד ראוי לו שלא בא לעולם, מה היא וואס מיינט אז ער איז נישט חס אויפן אייבערשטנ'ס כבוד און ס'איז בעסער ער ווערט נישט געבוירן אמר רבי אידי זה העובר עבירה בסתר. טאמער איז ער אבער זיך מתגבר אויפן יצר הרע, און ער ווערט ניצול פון עבירה, בלייבט זיין זכות אויף אייביג פאר זיינע קינדער און פאר די אייניקלעך עד סוף כל הדורות. ס'ווערט געברענגט אין ספרא אין ויקרא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אם אתה רוצה לידע מתן שכרן של צדיקים, אז דו ווילסט וויסן דעם שכר פון צדיקים, צא ולמד גיי און לערן ארויס מאדם הקדמוני, פון אדם הראשון. שעבר על מצוה אחת ער האט עובר געווען אויף איין מצוה ראה האט ער געזעהן כמה מיתות נקנסו לו לו ולדורותיו ולדורי דורותיו עד סוף כל הדורות און מידה טובה און א גוטע מידה מרובה איז דאך נאך בעסער פון א שלעכטע מידה שעל ידי מצוה אחת מזכה לו ולדורותיו ולדורי דורות עד סוף כל הדורות. יעצט א די גמרא זאגט אז דער אייבישטער אליינס איז מעיד אין הימל די גמרא זאגט אויב ס'דא א רווק ס'דא א סינגל מען און ער וואוינט אין א שטאט און ער זינדיגט נישט, איז דער אייבערשטער רופט אויס יעדן טאג, ס'איז דא א מענטש וואס ער ס'קומען צו אים צו אים צו עבירות און ער זינדיגט נישט, ווייל אז ער איז א רווק קומט זיך אים צו עבירות, און ער זינדיגט נישט רופט אים דער אייבערשטער אליינס אויס, און דאס א מורא'דיגע מוסר השכל, זומער זעמער דאך א, די אלע וואס זיי פארן אוועק די פרויען אין קאנטרי זענען זיי דאך א רווק, קענסט יעצט אזוי גרויס. זיך אויפארבעטן, זיך צוריקהאלטן פון נישט צו גיין וואו מען טאר נישט און נישט צו טון וואס מען טאר נישט, וועט ער זיין מורא'דיג גרויס. כ'וויל ענק זאגן, ס'האבן מיר געקאלט צענליגע אינגעלייט אז די ווייבער שפילן ארום זיך מיט די מקווה, זאגן אויב דו וועסט נישט געבן א קאנטרי, דו וועסט נישט ארויסקומען, דעמאלטס וועט מען נישט גיין אין מקווה, וואכן חדשים פריער סטראשענען זיי שוין, די אינגערמאן האט נישט קיין פרנסה, פון וואו זאל ער נעמען די גרויסע געלטער?

װעל איך דיך צוּבּידלט אַרײַנלײגן אין תּפֿיסה. האָט ער געזאָגט, השם מתּיר אַסורים, איך װעל דיר בלינד מאַכן די אױגן. האָט ער געזאָגט, השם פּוקח עיוורים, האָט ער געזאָגט, איך װעל אײַנבּײגן דײַן הױכן קומה. האָט ער געזאָגט, השם זוקף כּפֿופֿים. און אַפֿילו װען ער איז שױן געװען אין דער תּפֿיסה און ער האָט זיך געזען, װי שמוציק ס'איז דאָרט צו זיצן מיט אַלעם, איז זי געקומען יעדן טאָג און זי האָט אים געבּעטן, אַז דו װעסט קומען טאָן װאָס איך בעט, מאכן זנות, וועל איך זען מ'זאל דיך ארויסנעמען פונדעסטוועגן דאך יוסף האט געזאגט איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן און איך גיי גארנישט טון וואס דער אייבערשטער לאזט נישט. ער איז געווען אויף אזא בחינה ווי מ'זאגט אויף ענגליש הי דידנט סי די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, ער'ט זיך נישט געזען ארויס פון דארט. פארכאפט געווארן א יונג בחור'ל פון יעקב אבינו'ס שטוב אריינגעקומען אויף מצרים אויף ערוות הארץ און ער געוואוסט ער גייט שטארבן אין תפיסה אליינס, און קיינער וועט קיינמאל נישט וויסן וואט עווער העפענד טו הים, אז ער וועט נישט צוקומען צו קבר ישראל. ער האט געזאגט איך גיי דאס נישט טון, איך וועל עס נישט טון, האט אים דער אייבישטער באצאלט אז ער איז געווארן דער מושל, ער איז געווען יוסף הוא המשביר הוא השליט, מען האט פרנסה פון דעם, יעצט ביי בועז געפין מיר אויך אזוי, ווען זי איז געקומען רות ביינאכט איז זי געקומען אין פעלד און זי האט אים אויפגעוועקט, און ס'איז געווען א. אין טונקל, אין די טונקל. האָט זי אים געזאָגט אַזױ, קוק הער, דו ביסט אַ פּנױ, דײַן װײַב איז געשטאָרבן. איך בין אַ פּנױה, איך האָב נישט קײן מאַן. האָט ער מורא געהאַט, אפֿשר תּוך רירע קומען זינדיקן, האָט ער געשװאָרן, חי השם, איך שװער בײַן אײבערשטנס נאָמען, שכבי עד הבוקר, איך גײ שלאָפֿן דאָ ביז אין דער פֿרי, און דו גײ שנעל שטיל צוריק אין שטאָט, אַז מע זאָל נישט זען װי דו דרײסט דיך אַרום, ס'זאָל נישט זײַן פֿאַרדעכטיק, װי אַ מײדל דרײט זיך אַרום אין פֿעלד בײַ נאַכט. זאגט די גמרא, וואס האט ער פון דעם זוכה געווען? אז ס'איז פון אים ארויסגעקומען מלכות בית דוד. יעצט, ס'ווערט געברענגט א מעשה, ס'איז דא א ספר ס'הייסט לבוש, ס'איז דא צען לבושים, לבוש אורה, ווער ס'קען די ספרים, ס'איז הלכות, ס'איז קבלה, ס'איז אלעס, ס'ווערט געברענגט אז דער הייליגער לבוש האט זוכה געווען צו מאכן די שיינע ספרים, ווייל איינמאל ווען ער איז געווען א יונגער מענטש האט ער געהאט א נסיון אז ער איז געקומען ביי אויכעט עפעס אזא דוכסית וואס סאטש עז א די מעיאר'ס ווייב און ער איז געקומען דארטן האנדלען האט זי אים אנגעהויבן צוצורעדן צו אן עבירה און ס'איז נישט געווען קיין שום פלאץ ער זאל קענען אנטלויפן די הויף איז געווען צוגעמאכט עניוועי. אמאל איז געווען אינדרויסן די בית הכסא'ס אין די בעק אין די יארד און דורך די בית הכסא פלעגט ארויסרינען די צואה אריין אין פעלד אריין ס'איז נאך געווען ווער ס'האט נאך געזען די בית הכסא'ס אין יוראפ בקיצור ער איז אריינגעשפרינגען אין בית הכסא און ער איז אראפגעגאנגען ביז אונטן און ער איז אדורך געקראכן דעם גאנצן לאך ביז ס'גייט ארויס אריין אין פעלד אריין און ער איז געווארן אינגאנצן פארשמירט און ס'האט געשטינקען פון אים. און עטס קענטס זיך פארשטעלן וויאזוי ער האט אויסגעזען, האט דער אייבערשטער געזאגט אזא מסירת נפש, איך וועל דיר געבן א זכות אז דו וועסט מאכן א ספר וואס דאס וועט הייסן לבושים, דאס איז דיינע לבושים. זיי דערציילן די זעלבע מעשה פון הייליגן טשענגערע זיידן, אונזערס א זיידע, ער האט געהייסן. יונגרייז, פארוואס האט ער געהייסן יונגרייז? ווייל ער איז געווען אברך, א יונגע ריז, ער איז געווען זייער א שיינער מענטש, און אויך עפעס א דוכסית אזא הערנטע האט זיך פארליבט אין אים, און זי האט אים געוואלט צורעדן צו אן עבירה, און ער האט זיך ארויס געריסן און ער איז אנטלאפן, און ער איז אנגעקומען צו דעם הייליגן נודע ביהודה אין די ישיבה, און דער נודע ביהודה האט אים געזאגט דו ביסט אזא בחינה ווי יוסף הצדיק, ווייל ער האט אלעס מרגיש געווען, און האט אים געזאגט אין דעם וועל איך דיך רופן אברך, א יונגע ריז. דאס איז דער נאמען יונגרייז. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ווען איינער איז זיך מתגבר אויפן יצר הרע מיט א דבר ערווה איז ער זוכה אז אויף זיין קאפ לייכט א געוואלדיגע ליכטיגקייט וואס גייט ארויף ביז צום הימל. די פריערדיגע דורות פלעגן דאס זען. געפינט מען אין די גמרא אין סנהדרין, דף לא עמוד ב'. מר עוקבא האט זיך פארליבט, ווען ער איז געווען א יונגער מענטש האט ער זיך פארליבט אין אן אשת איש, איז רשי זאגט דארטן אז ער האט געטראפן אין א ספר אגדה אז א מענטש האט געווארפן זיין אויג אויף א פרוי און זי איז געווען אן אשת איש און ער איז ער האט אזוי לאנג געטראכט פון איר און איר געוואלט אז ער איז אזוי קראנק געווארן אז די הארץ האט אים אנגע ס'איז אריין געגאנגען עפעס א קראנקייט אינעם הארץ און ס'האט נישט געקענט ארבעטן געהעריג און איז אריין געפאלן אין בעט ס'איז געווען א צייט שפעטער. האט די פרוי געדארפט האבן צו נעמען א לאון, א הלוואה, און זי האט געזען זי מוז אנקומען צו מר עוקבא צו גיין נעמען א לאון, איז זי געגאנגען אריין צו אים, און זי האט געוואוסט אז מיט בעטן די געלט וועט ער אין די זעלבע צייט וועלן האבן זנות, האט ער געזאגט ניין ניין ניין איך בין מיך מתגבר אויף מיין יצר הרע און גיי געזונטערהייט, זאגט די גמרא ס'איז געשען א נס און ער איז אויסגעהיילט געווארן פון זיין קראנקייט. אבער דאס איז נאך גארנישט. ווען ער איז ארויס אין די גאס האט מען געזען ווי א ליכטיגקייט האט געברענט פון זיין קאפ ביז צום הימל. און די גמרא דערציילט אונז נאך אסאך מעשות פון יש קונה עולמו בשעה אחת. דארף יעדער איינער וויסן, יעדער מענטש האט די כוחות, אפילו אין אונזער דור, אויב ס'געשעהט אים אזא מין נסיון איז א סימן אז דער אייבערשטער וויל ער זאל זיך מתגבר זיין, דער אייבערשטער קוקט ארויס אז ער זאל עס טון צו הייליגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און דער אייבערשטער וועט אים געבן פאר דעם גרויסע מדריגות אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, ער וועט אים געבן אז ער וועט האבן גוטע קינדער און גוטע דורות. איך האב ענק שוין פארציילט די מעשה אסאך מאל פון יהויכין פון יחניה, אין ארץ ישראל ווען ער איז געווען אין ירושלים האט ער נישט אפגעהיטן אפילו נדות, און דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז. ער וועט שטארבן אן קינדער ווען נבוכדנצר האט אים גענומען אויף בבל און אים אריינגעזעצט אין תפיסה, און ער איז געווען נאך דעמאלטס נאך א אינגערמאן, און ער איז געווען דער לעצטער נצר מבית דוד בן אחר בן, און ס'האט געהאלטן דארטן אז ס'וואלט אומגעקומען גאנץ מלכות בית דוד חלילה, און ס'וואלט נישט געווען קיין משיח, האבן די סנהדרין געבעטן צו די פרוי פון נבוכדנצר אז זי זאל לאזן יהויכין'ס ווייב זאל אריינגיין צו אים אין תפיסה. און ער האט געלאזט אבער מען האט זי געמוזט אריינלאזן דורכן דאך ווייל ווער ס'איז אריין אין די תפיסה האט נישט געקענט ארויסגיין נאר טויטערהייט, מען האט זי אריינגעלאזט מיט א דאך דורכן דאך און אויפן וועג ווען מען האט זי אראפגעלאזט האט זי געזאגט כ'האב געזען א טיפת דם און כ'האב מורא אז כ'בין נישט ריין צו דיר, זי איז געגאנגען און ער האט זיך פורש געווען, מען האט זי ארויסגעשלעפט, זי האט געציילט און געטון וואס זי האט געדארפט די פינף ימי טומאה, די זיבן און. זי האט זיך נאכאמאל גע'טובל'ט. האט דער אייבישטער געזאגט, איך פארשטיי נישט. אין ארץ ישראל האסטו נישט געהיטן קיין נידות, האסט נישט געהיטן מיין תורה. יעצט אין חוץ לארץ ביסטו געווארן אזוי ערליך? האט דער אייבישטער געזאגט, איך וויל צוריקציען. דער אייבישטער איז געווארן פול מיט רחמנות אויף אים, ער האט געזאגט, איך וויל צוריקציען מיין שבועה מיט מיין נדר אז ער וועט שטארבן אן קינדער. דער אייבישטער האט זיך געמוזט אראפלאזן צו די פמליא של מעלה, און. ער האט זיך געבעטן מען זאל די שבועה, ווי מען זאגט, צו מאכן אויס שבועה, און ס'איז געבוירן נאכדעם א זון פון די בעילת מצוה איז געבוירן א זון, וואס דער זון האט געהייסן זרובבל בן שאלתיאל, שאלתיאל ששאל קל על נדרו, דער אייבערשטער האט געמוזט בעטן אז מען זאל אים מפר זיין דעם נדר, און זרובבל שנזרע בבבל, יעצט דאס איז נחמיה בן חכלי', אזוי זאגט די גמרא, דאס איז נחמיה, ס'איז געווען. פון די אנשי כנסת הגדולה נחמיה זעהט מען פון דעם אז טאמער איינער האלט זיך איין א תאווה פארן אייבערשטן בפרט נאך פון זנות, דאס איז די גרעסטע און די שטערקסטע זאך, און טאמער חלילה ער האלט זיך נישט איין, ווערן געבוירן רשעים גמורים אויף זיי שטייט וברותי מכם המורדים והפושעים בי, דער טאטע איז א מורד און א פושע אין אייבערשטן, און נאכדעם דארף דער זון און די קינדער עד סוף כל הדורות דאס באצאלן. טשעט, דאס איז נאר געווען אביסל.

און ס'איז אויך געשעהן א מורא'דיגער אומגליק אז מ'האט געהארגעט דריי בחורים. יעצט קודם וויל איך רעדן אביסל, כ'האב גערעדט פאריגע וואך ווי ווייט דער אייבישטער שטראפט פאר עריות, וויל איך רעדן ווען א מענטש איז זיך מגדיר פון עריות ווי ווייט ער ווערט הייליג און וואס א געוואלדיגן כח ער האט אז דער אייבישטער מאכט ניסים פאר אים, אזוי ווי ער האט געמאכט פאר די אידן וואס זענען ארויס פון מצרים. און יעדער הייבט אן דא צו פארשטיין און זאגן בויך סברות פארוואס זענען נעבעך דריי בחורים וואס זענען געגאנגען לערנען א ישיבה געהארגעט געווארן מיט אזא מיתה משונה נעבעך, און מ'האט זיי באגראבן נעבעך, מ'האט זיי אויפגעגראבן, מסתם זענען זיי שוין נישט געווען גאנץ ווייל אונטער דער ערד ווערט מען פארפוילט, מ'הייבט אן אויפצופלאצן, ס'איז געווען אסאך בזיון המת, סאו יעדער הייבט אן צו זאגן זיינע סברות, און איך מעג דאך אויך זאגן מיינע סברות, איך בין דאך נישט ערגער ווי יעדער איד וואס לערנט תורה, און דער. דער זאגט אז ס'איז וועגן דעם געשען, דער זאגט ס'איז וועגן דעם געשען. איך האלט אז דער עולם פארפעלט דעם אמת'ן אמת'ן פונקט, און מען פארקריכט. און איך וויל אביסל רעדן פון דעם. דער אמת'ער פונקט פארוואס ס'איז געשען איז זייער פשוט. ס'איז געשען ווייל אונז האמיר אלע יארן צוגעלאזט טשיילד מאלעסטינג אין די ישיבות. קאשוי, איך האב ענק שוין געזאגט. ער האט געמיינט ער פירט א הייליגע ישיבה דער אלטער קאשוי רב. דערווייל. סרולי רובינשטיין איז פון קאשוי אריינגעקומען מיט א דרייווער פון נייטרא ער זאל האבן יעדע וואך סעקס מיט ברוך מרדכי'ן, און ברוך מרדכי איז מודה ס'איז אמת, סאו עטס פארשטייטס וואס דא איז פארגעגאנגען. מען זאגט מיר אז ביי ר' אהרן אין די ישיבה, אין די שיעור ד' שטינקט זרע לבטלה אין אלע צימער, וואס טוען דארט די בחורים? אהרן, כ'האב דיך שוין געבעטן, מאך א געהעריגן קאלעדזש דארט. מען זאל כאטש ארויסקומען מיט א פאך, זעם האבן, זעם יוטילייזן זייערע געוואלדיגע כשרונות, דו ווייסט וויפיל כשרון, בעלי כשרונות, דו האסט דארט? איך קען אפאר, ס'זענען משונה'דיגע בעלי כשרונות. וועם איך האב געראטעוועט דא פון דעם בית מדרש, כולל ווילימסבורג, זענען אלע געווארן סוקסעספול, סוקסעספול פיפל. סא עניוועי, ער האט אבער מורא ווייל ער זאגט די וואס האבן געגעסען בילקעס ביים דברי יואל די מעם הארגענען זאלן זיי דיך הארגענען דו טו וואס דו דארפסט עניוועי סאו בקיצור נאכדעם איז געקומען נאך א צרה וואס דאס איז נאך גרעסער ווי די ערשטע צרה ווייל סאיז אייביג גוט צו זיין א נרדף און נישט קיין רודף דער מלך שניצלער האט געגאסן אויף מיר בליטש ווען איך וואלט עס ווען באמערקט ער האט מיר געגעבן א קלאפ און איך וואלט אים ווען צוריק געשלאגן כהאב נישט געקענט ווייל ער האט מיר גראד פארבלינדעוועט די אויגן. אבער ווען איך שלאג אים ווען צוריק וואלט עס געווען א קווארעל צווישן צוויי מענטשן, ס'איז אלץ בעסער צו זיין א נרדף ווי א רודף. זענען געקומען זעקס בחורים און די בחורים האבן גע פארברענט לעבעדיגערהייט א זעכצן יעריגן אראבער, יעצט דאס איז א מורא'דיגע זאך דאס אז מ'פארברענט א א מענטש א מ'הרג'עט א מענטש, אונז זעמער עפעס רוצחים זעמער אונז? אונז זעמער נישט קיין רוצחים. איז למעשה. פארוואס איז געקומען דער עונש? דאס איז ממש אזא נקיסה אויף כלל ישראל, אזא מין אומגליק, ווייל די אראבער גייען יעצט נישט רוען, זיי האבן זיך אויפגעהויבן דעם קאפ, די ישראלים שיסן אריין ביינאכט באמבעס אויף גאזא, זייער פיין, אבער ווי גייסטו אנקומען? די שיסן צוריק אויף תל אביב, זיי האבן שוין יעצט געשאסן איין מיסל וואס איז אריינגעפארן אויף ראשון לציון, עטס ווייסטס וואס ראשון לציון איז? כ'על ענק זאגן. איך האב דארטן געבויעט א מקווה פאר א ספרדישע קהילה. דארט איז געווען אפשר צוואנציג גרויסע הייזער פון זעכצן זיבעצן שטאק הויעך, מיט גלאז, גלאז מיין איך צו זאגן ביי די פארטשעס איז געוען שיינע גלאז, אזעלכע בלויע גלאז. פרעג איך דעם רב וויפיל קאסט דא אן אפארטמענט, זאגט ער צוויי מיליאן דאלער. נישט קיין פענטהאוז, אן אפארטמענט. ס'דא א געגנט ס'איז נישט פארבויעט געווען ראשון לציון מ'האט עס אפגעקויפט און מ'בויעט דארט און העכער די שיינע טייערע הייזער איז געפארן א מיסל און מ'האט עס אראפגעקלאפט די ישראלים האבן עס אראפגעקלאפט אבער ס'האט געקענט דערהארגענען מענטשן זיי האלטן שוין ביי ראשון לציון ווי ווייט איז פון ראשון לציון אויף בני ברק? גארנישט! נישטאמאל קיין צען קילאמעטער! ווי ווייט איז פון ראשון לציון אויף ירושלים? פינף און צוואנציג דרייסיג קילאמעטער! די מצב איז שרעקליך! יעצט ווען מען רייצט נישט אן די אראבער איז אויך שרעקליך, כל שכן נאך מען גייט אנרייצן די אראבער, איז ווער האט עס געטון? ס'האבן עס געטון זעקס בחורים וואס זענען דראפ אוטס פון ישיבות, מען האט זיי ארויסגעווארפן, מען האט געפרעגט שטיינמאן וויאזוי לאזטו גיין בחורים אין מיליטער? זאגט ער איך לאז נישט בחורים פון די ישיבה גיין אין מיליטער, איך לאז בחורים וואס זיך דרייען זיך אין בני ברק אין די גאסן און זענען מטמא פרויען מיט קינדער. יעצט צו ער איז גערעכט צו נישט דאס איז אן עקסטערע שמועס, איך האלט א נישט, איך האלט ער דארף נעמען גוטע סייקייטריסטן, און נעמען גוטע קאלעדזשעס און מען דארף אריינשטעלן די בחורים וואס זיין הארץ באגערט. איך וויל אייך עפעס זאגן, אונז האמיר גענומען די תורה און אונז זעמיר דער עם חכם ונבון, דער גוי האט נישט גענומען קיין תורה און דער גוי איז נישט דער עם חכם ונבון, למעשה קאנטראלן זיי די פרייע סקולס אין ארץ ישראל ביז זיבעציג אכציג פראצענט קאנטראלן זיי, און זיי זאגן אליינס, ס'איז יעצט ארויסגעקומען פיגורס, ס'איז ארויסגעקומען פיגורס, הערט אויס. אין ארץ ישראל איז דא בערך צווישן זעקס הונדערט ביז זיבן הונדערט טויזנט ארטאדאקסישע אידישע קינדער וואס זיי לערנען, בחורים מיט קינדער, מיט מיידלעך. און די פיגערס פון זייער אפיס, פון משרד החינוך, איז אז בערך צווישן פופצן און צוואנציג פראצענט זענען דראפ אוטס. און זיי גייען נאך ווייטער, די צייטונגען זאגען די אנקאנפירמד ריפארטס וואס טוט זיך אין די גאס, ווייל זיי זעהן דאך נאר וועם מען כאפט, א בחור מען האט אים געכאפט מען האט אים איינגעזעצט, די אנקאנפירמד ריפארטס איז אז ס'דרייען זיך פֿופֿציק פראצענט בחורים אין די גאס, יו טאלקינג אבאוט, איך וויל אייך זאגן טאמער דאס איז אמת איז דאך עס א הימל געשריי, דו רעדסט דא פון זעקס הונדערט טויזענט ארטאדאקסישע בחורים יונגלעך און מיידלעך, פֿופֿציק פראצענט איז דרײַ הונדערט טויזענט דרייען זיך אין די גאס, איך האב אלץ געוויסט אז ס'איז דא בערך. צווישן ירושלים און בני ברק איז דא זיבעציג אכציג טויזנט בחורים דראפ אוטס, אז איבערן גאנץ ארץ ישראל אז ס'האלט ביי אריבער דרײַ הונדערט טויזנט. רבותי, איז זעמער אין בענקראפסי? סאו דארף מען אנהייבן צו זעהן וואט איז גאואינג אן ראנג, און דאס האבן די רבנים נישט געוואלט, דער גאנצע וואס זיי שלאגן זיך אויף ס'זאל נישט זיין קיין אינטערנעט און זיי ווילן נישט ס'זאלן ארויסקומען די אמת'ע פיגורס ווי אונז האלט מיר, אונז זעמער אין א דיזעסטער און מ'מוז זיך אנהייבן אראפצוזעצן. נישט מיט רבנים. מען מוז זיך אנהייבן אראפצוזעצן מיט סייקייטריסטס און סייקאלאדזשיסטס און אנהייבן צו פרעגן, רבותי, האו דו ווי סטיר די שיפ פראם היער אן? מען מוז קענען דרייען די שיף ס'זאל פארן גראד. איז אזוי, זיי זאגן, דעם טעם פארוואס ס'איז דא פופציג פראצענט זאגן זיי א מורא'דיגע זאך, די פרייע האבן אלע מינע פראגראמען. די פרומע רבנים לאזן נישט די בחורים צו גיין צו די אלע מינע פראגראמען ווייל דעמאלטס וועלן זיי אריינפאלן צו די מעינסטריעם. און דעמאלטס עלן זיי אינגאנצן נישט זיין קיין שומרי שבת. אבער דאס איז נישט ריכטיג. ווייל אז דו נעמסט דעם זעלבן פראגראם, און דו האסט גענוג פון דיין אייגענע חברה וואס זאלן גיין דארטן, און דו שטעלסט עס צו על טהרת הקודש, דער איז ריעלי נאו ריזען פארוואס אונז זאל מיר נישט געניסן דערפון. דער אמת פארוואס אונז לאזן מיר נישט געניסן דערפון איז ווייל אונז שעמען מיר זיך מיט די נאמבערס און אונז ווילן מיר נישט ס'זאל ארויסקומען. די רבנים אין ווילימסבורג און אין בארא פארק האבן איינגערעדט די גאווערמענט אז זיי קאלעקטן. מיליאנס אוו דאלערס פון די גאווערמענט זאלן האלטן א קלין קאמיוניטי און זענען מצליח והא ראי' דער איז נאו רעיפס. ענד ליטל דיד זיי נאו דא איז געווען פרעגנענסיס מיט אבארשענס און דא איז געווען האמעסיידס און דא איז געווען סועסיידס. רבותי, היינט זעהט עטס זיך שוין דעם אמת, מען קען עס נישט לייקענען. נאר וואס, ס'איז א ביטערער אומגליק אז ס'זעצן זיך נישט צאם אזוי ווי ס'איז געווען אמאל ועד הישיבות, מען האט זיך צאמגעזעצט צו קוקן, ישיבה בחורים זאלן האבן גוט צו עסן, זאלן האבן גוטע שאסן מיט אלעם. פארוואס מען זעצט זיך נישט צוזאמען אלס א ועד און מען זעצט זיך נישט אראפ און זאגן רבותי אונזער חינוך פאר סאם ריזען ווענט ראנג ענד ווי העוו טו פיגער אוט וואט ווענט ראנג ענד ווי העוו טו פיגער אוט האו דו ווי געט איט בעק טו די רייט טרעק דעטס אלל. און ווילאנג אונז עמער דאס נישט טוהן עט פאלן נאך אידישע קרבנות און נאך אידישע קרבנות, האט מען גענומען זעקס בחורים מ'האט זיי ארויסגעווארפן, האבן זיי זיך געדרייט אין די גאס, איין בחור רעדט יעצט, ס ה איך זאג אייך נאר וואס שטייט אין וויינעט, וויינעט דאס איז די ארץ ישראל'דיגע צייטונג ידיעות אחרונות, איין בחור האט אנגעהויבן צו רעדן, מען האט אים ארויסגעווארפן פון אלע ישיבות, האט ער זיך געדרייט אין די גאס, האט ער געטראפן אפאר כולעגאניעס און זיי האבן אים געזאגט שלימות הארץ, מען קען פייטן, מען קען ווערן א א מענטש, מען קען אנהייבן צו הרג'נען אראבער, און מען קען ווערן א שם דבר. ביז ס'איז אים אריין אין קאפ, נאך א יאר און נאך א יאר און נאך א יאר, דא האט ער געזעהן אז מ'האט געכאפט נעבעך און מ'האט פארגעהארגעט דרײַ בחורים, האט ער געמיינט אז ער דארף נעמען ריווענדזש. ער איז נישט דער וואס ער דארף נעמען ריווענדזש, ער איז צו קליין צו דעם, ס'איז דא אויף דעם א רעגירונג געשטעלט, און דאס איז וואס ס'ברענגט ליידער אונטער דאס אידישקייט. אהרן האט אזאלכע ריזיגע מוסדות, זלמן לייב האט אויך ריזיגע מוסדות, זיי זאגן אבי מיר גארנישט בעסער, זיי זאגן אז די בחורים אין די ישיבות זענען די זעלבע מנוולים, נו אוודאי וועט זיין דער בחור א מנוול אז ער האט נישט קיין טעם אין א שבת, ער האט נישט קיין טעם אין קיין עדיוקעישאן, און די גמרא וואס ער לערנט אינטערעסירט אים גאר ווייניג, ווייל מען האט אים נישט אריין געגעבן אהבת התורה מיט אביסל מוסר ספרים, סאו ליסען, ער וויל האבן עדיוקעישאן, געב אים עדיוקעישאן. איז זיי א עומד על גבו, איז ער זאל נישט גיין וואו מ'טאר נישט, און ס'זאל זיין על טהרת הקודש, ס'קומט יעצט, יעצט איז די צייט וואס מ'שרייבט זיך איין אין אלע קאלעדזשעס, ברענגטס אריין א קאלעדזש פראגרעם, ברענגטס אריין אן אקאונטינג פראגרעם, ברענגטס אריין א פראגרעם פאר קאמפיוטערס, אין בעלז איז געשטאנען א צעטל, איך געדענק נישט וויפיל, ס'איז געווען א ליסט איינער האט מיר אריינגעשיקט פון אפשר צוואנציג מענטשן וואס האבן זיך דורכגעגאנגען א פראגרעם, א קורס, און כ'מיין אין קאמפיוטערס. און זיי האבן אלע מצליח געווען, אלע גייען זוכן גוטע דזשאבס, און מ'האט זיי ארויסגעשטעלט אלס א הירא. הערטס אויף מיט די משוגענע זאכן אז מ'מוז זיין דאם און סטופיד מיט אן אלטן ביבער היט ס'זאל זיין ווייס פון די רום, די שווארצע וואס ס'דרייט ארום דעם ביבער היט מוז זיין ווייס פון שוויץ יארן לאנג. הערטס אויף אין דעם וועג. ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר. סאו די בחורים זאגן מ'האט זיי ארויסגעווארפן און במילא איז דער ראש ישיבה שולדיג. יעצט לאמיר אהערנעמען אביסל אהרן'ס דרשה. אהרן זאגט מען דארף נעמען די טאטעס וואס די טאטעס האבן געמאכט געשיקט די קינדער און זיי זענען שולדיג אז מען האט געהארגעט זייערע קינדער. יעצט איך וויל זאגן, דער אמת איז אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט אז דאס ציונות גייט אונטערברענגען די וועלט. משיח וואלט געדארפט געווען קומען נאך די צווייטע וועלט מלחמה און דאס ציונות האט עס ארויסגעשטופט דער רבי האט אונז געלערנט אז דער עבודה זרה ציונות ברענגט דאס גרעסטע חורבן אויף די וועלט און מען זעט דאך טאקע מען האט אויפגערייצט אנדערטהאלב ביליאן אראבער זיך איינגערעדט מען מוז האבן א לאנד יעצט איך גיי נישט אריין יעצט אין די מציאות אז קיינער האט אונז נישט געוואלט אננעמען ס'איז אמת קיינער האט אונז נישט געוואלט אננעמען און ס'איז אמת אז אונז זעמער געווען אויסגעבליטיגט אין יוראפ און זעט אויס אז די אידן נאך די קריג האבן מורא געהאט דארט צו בלייבן. האבן מורא געהאט אז זיי האבן נישט קיין שוץ. בקיצור והנה איך יצא העגל הזה. יעצט ווער איז שולדיג פאר דעם עגל? די טאטעס פון די דריי בחורים? זיי האבן געגרינדעט מדינת ישראל? איך ווייס נישט צו זיי זענען שוין געווען געבוירן דעמאלטס. קומט אן א רב און ער זאגט אז זיי זענען גאר דער שולד. יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער שטיינזאלץ איז א רב. ער איז מסתם דער גרעסטער בקי אין שס אין היינטיגן דור.

ווען א איד האט געקויפט א הויז אין קרית יואל און ער האט זיך באזעצט און דו האסט געוואלט אז דאס מיידל מיט די משפחה זאלן גיין פאר ספעשל העלפ ווייל דארט מאכסטו געלט האסטו געזאגט אז וויינבערגער איז געווען שוואנגער דו ביסט איידער שמואל איבער געווען באקאנט בהתועה וויפיל סעי האט די טאטע געהאט אין די גאנצע זאך? דו האסט דיך אנגעלייגט אפן ווי א טשוואק מיט דיין הנהלה האסט גענומען א איד וואס ער האט געבויעט א הויז יארן יארן בקדושה וטהרה און דער איד האט געמיינט נאר גוטס און ער האט געהאט עפעס א פראבלעם אז מען האט געדארפט עפעס האבן ספעשל העלפ פאר איינע פון די קינדער האסטו געוואלט יעדער זאל דארט אריינגיין און דו ביסט געגאנגען און דו האסט געשיקט דיין רעבעצן זאל טעסטיפייען אז זי איז שוואנגער ווען א דאקטער האט געזאגט זי איז א בתולה. איך פארשטיי אינגאנצן נישט. דו האסט א טענה צו דעם טאטן ווייל ער האט געשיקט די קינדער דארט? וויפיל סעי האט דער טאטע אין דעם קינד'ס חינוך? און וויפיל סעי האט דער טאטע געהאט אז דער אדון שטיינזאלץ זאל מאכן די ישיבה דארטן אדער ער זאל עס מאכן אין תל אביב? יעצט לאמיר גיין ווייטער. קרית יואל האט זיך געבויעט יארן מיט בלוט און בלוט און בלוט און בלוט. מ'האט גענומען די רעבעצן די נאנטסטע צום רעבן וואס האט זיך פאר דעם רעבן מוסר נפש געווען. מ'האט איר נאכגעווארפן שטיינער. איך האב געזען, אני הוא יוסי וישבתי על קברו, איך האב געזען די שטיינער. ס'איז געווען. כדי להמית. איך וויל דיך עפעס פרעגן, מיט וואס איז בעסער געווען מאנרא אלע יארן ווי איינער וואס וואוינט אין די שטחים? איך זעה נישט דעם חילוק. מ'האט נישט געקענט לעבן דארטן נארמאל, מ'וואלט היינט נישט געלעבט נארמאל ווען נישט יאסל וואלדמאן וואס ער האט עס געשטעלט אויפן פלאץ, און מענטשן האבן פיינענצירט מיט גרויס געלט און מ'האט געהאט דעם גרויסן לויער וואס איז א סיוויל רייטס לויער. ווען נישט דאס, וואלט היינט געווען די זעלבע ווי ס'טוט זיך היינט אפ ביי די גרעניצן אין מדינת ישראל וואלט אויסגעזען מאנרא. און דו האסט דאס מיטגעמאכט, און דו ביסט געווען דער העצער, דו האסט געשריגן כהנים ארויס האט מען געשריגן אין בעלז, די דרשה איז דא. דער דו גייסט זאגן א איד ווי ער זאל שיקן זיין זון לערנען און ווי נישט, די שטחים איז מער סכנה'דיג ווי קרית יואל? יעצט וויפיל מענטשן האמיר אונז געהארגעט דא אין אונזער קהילה? אונז האמיר געהארגעט אסאך מענטשן, קודם האמיר דא יעצט דעם שטארק וואס מ'האט געהארגעט, א איד א ביזנעסמאן, ער איז שולדיג געווען געלט, לעזער קעסטמאן מ'האט פארקויפט די נאוטס פאר די מאפיא, און ער איז נישט דא. סא איך וויל דיך פרעגן, דאס אלץ א דיסקלעימער, ווייל דו ווייסט דאך דאס קען מען נישט אלץ פראוון, נאר מ'וועט מיר זאגן אז איך האב געזאגט א ליגנט. איך וויל פרעגן, שטארק איז נישט דא דאס איז זיכער, אודאי אפשר איז ער יא דא, איך ווייס שוין היינט גארנישט, דאס האבן נישט געהארגעט היימישע מענטשן? מיט וואס זעמער אונז דא געווען און וואס זעמער אונז היינט בעסער פון איבעראל? יעצט לאמיר אהערנעמען מיין פרשה, איך בין געגאנגען, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון ווילימסבורג, פארוואס? ווייל איך האב געזאגט רבותי די שטאט איז נישט סעיף, מען טאטשט יעדעס צווייטע קינד אין מקווה, און איינע פון דריי קינדער זענען אויף דראגס, און אין חדר טאטשט מען איינע פון פינף קינדער און ביי די מיידלעך טאטשט מען איינע פון צען. יעצט איז ארויסגעקומען די פרשה פון חיה לייפער מ'האט מען גייט זי אויפפיקן אין ארץ ישראל, זי האט מטמא געווען פֿופֿצן מיידלעך בשעת זי איז געווען די הויפט מנהלת און די דירעקטאר פון די מיידל סקול, זי האט געקריגן הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער א יאר, סאו קען מען שוין נישט שיקן קיין שום קינדער אין קיין שום תלמוד תורה און קיין שום מיידל סקול. שרייבט יעצט א פרוי וואס איז געווען א סאטמארע תלמידה, זי איז שוין אפגעפארן היינט, זי האט אריינגעשריבן אין פארווערטס, אין א צייטונג וואס האט געשימפט אויפן רעבן אלע יארן, אז סאטמארע האבן עס געברויכט האבן זיי עס גענוצט. שרייבט זי דארטן וואס סע וויפיל סעקס ס'איז פארגעגאנגען צווישן די מיידלעך, איך בין געווען נאאיוו, כ'האב זיך נישט געכאפט, נאר ווען כ'האב אנגעהויבן צו כאפן האב איך געזעהן ס'איז ממש א בסקיסה. און דאס האב איך אנגעהויבן צו שרייען די גאנצע צייט, רבותי מיידלעך זאגן מיר אז טיטשערס זענען לעסביענס, איך האלט נאך נישט ביי דעם וואס זי רעדט פון די מיידלעך צווישן זיך וואס זיי פאטשקענען זיך און אלעס, איך רעד פון טיטשערס, מען צאלט צו גרויס געלט. רבי יידל'ס משפחה זענען געווען חזירים מופלגים אין אלע ארום און ארום, דער דיין זישע כץ א חזיר מופלג, ער האט געטאטשט דא דארט די קינדער, האט אנגעהויבן אין קעמפ און ביינאכט און האט גענדיגט דא אין קליימער. אין קליימער איז דא מער זרע לבטלה אין די מקווה וויפיל וואסער, און אלעס איז געווען עקסעפטעד, אלעס איז געווען פיין, סאו איך וויל דיך פרעגן, מיט וואס איז דער איד מער באלעבאס אויף זיינע קינדער, און מיט וואס איז א סאטמארער איד וואס האט געשיקט די קינדער אדער אויף קרית יואל אדער אויף ווילימסבורג צו לערנען מיט וואס איז ער מער באלעבאס אויף זיינע קינדער, ער קען זיי זאגן א דעה? א בחור איז ארויסגעפארן אויף קרית יואל איז צוגעקומען די הנהלה, קאוקאו דארט איך ווייס וויאזוי מען האט אים גערופן יא ס'בלייבט קאהן און ער האט געזאגט דו ביסט א חברהמאן דיך וויל איך דו זאלסט שלאגן די רעבעצן ווייסט איינער פון מיין משפחה האבן זיי עס געזאגט האט יענער געזאגט איך בין מסכים צו געבן די רעבעצן צוויי פראסקעס אין בית מדרש איך האב נישט קיין פראבלעם אבער אהרן זאל געבן די ערשטע צוויי און איך וועל געבן די צווייטע צוויי ווייל ער וועט ארום גיין מיט די איידעלע טייטלבוים גלאווס אז ער טוט גארנישט און איך וועל בלייבן דער שייגעץ זאג איך ניין זאגט ער ניין איך בין מסכים רעבעצן וועט אריינקומען אין שול. ר' אהרן וועט איר געבן צוויי פראסקעס געב איך די אנדערע צוויי. האט ער געזאגט נע דו ביסט נישט פאר אונז, און ער האט אים משלח געווען פון די ישיבה. מען האט גענוצט די בחורים פאר דזשיהאידס אזוי ווי די אראבער. סאו דו האסט א פראבלעם די טאטעס זענען שולדיג? טאטעס האבן געשיקט ערליך די בחורים לערנען, זענען געגאנגען היטשן, זיי האבן נישט אויסגעהערט דעם האטליין, דאס ביסטו שולדיג מיט דיין זון וואס האט אונטערגעשריבן חרמות. ווען זיי וואלטן אויסגעהערט דעם האטליין וואלט די ישיבה געזאגט מען לאט נישט היטשן, און מען שטעלט צו באסעס, תחבורה, טרענספארטעישן. ער האט א טענה, יענער ראש ישיבה איז שולדיג, און וויפיל ביסטו שולדיג אין דעם דור, דו האסט אראפגעברענגט עטליכע דורות, ביסט שוין ראש ישיבה גענוג יארן, האסט געמאכט א חורבן אין גאנץ סאטמאר און אין די גאנצע וועלט, מען האט אויסגעלערנט די בחורים צו זיין דזשיהאידס, ענד דעטס איט. און ער האט יעצט א פראבלעם, א וואס איז זיין פרא א הערט זיין פראבלעם אז יענער טאטע איז שולדיג פאר די רציחה, זאג וויפיל ביסטו שולדיג פאר די רציחה פון הונדערטער און און נישט הונדערטער נאר טויזענטער קינדער? איך האב געשריגן אז מען טאר נישט גיין היטשן האב איך געהאט א האטליין האסטו ארויס געגעבן א צעטל אז מען טאר נישט אויס הערן דעם האטליין פארוואס נישט פארוואס דיינע שייגעץ שטיק אויפן האטליין מעג מען הערן נאר מיינס טאר מען נישט הערן? יעצט לאמיר גיין ווייטער. ווען דו זאלסט זיצן אויפן סיגוטער רב'ס בענקל, אויף דיין טאטנ'ס בענקל זאלסטו הייסן סיגוטער רב, איז וואס דו טוסט ביסטו דזשאסטעפייד, דיין טאטע איז געווען א פאוער פון סיגוט, ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' וואלף גענאד, עליו השלום, האט ער מיר געזאגט נחום, די מארמארושע סיגוטער פאוערן זענען געווען אזאלכע ליגנערס, אז נישט ווען נישט דאס וואס איך בין דארט געבוירן, איך האב געלעבט דארטן די ערשטע פערציג יאר פון מיין לעבן, וואלט איך געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אזא שטאט ווי סיגוט, אזאלכע פאוערן און ליגנערס זענען זיי געווען. סאו ווען דו זיצט אויף דיין טאטענס בענקל קענסטו רעדן וואס דו ווילסט, קענסט זאגן דער טאטע איז שולדיג, קענסטו זאגן אינעם טאג פון די לווייה אפילו, נאו פראבלעם. די צרה איז דו זיצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל. דעם סאטמאר רב ווער ס'האט אים געקענט נאנט האט געוויסט וואס ער איז געווען. ער איז געווען א רך לבב, א צדיק, ער האט זיך פאר יעדן איבערגעגעבן. איך וועל דיר דערציילן א מעשה, איך בין אמאל געפארן אויף ארץ ישראל מיט א פליגער, מיך געזעצט לעבן א מאדערענעם איד, דערציילט ער מיר, פרעגט ער וואו לערנסטו? זאג איך, איך האב געלערנט אין סאטמאר. זאגט ער, לאמיר דיר זאגן ווער הרב יואליש איז געווען. איך בין געקומען אויף אמעריקא און א צייטונג שרייבער און איך האב געשריבן אויפן רעבן כל דבר אסור אין פארווערטס. אזוי האט ער מיר פארציילט. איינמאל איז זיין ווייב קראנק געווארן מיט קענסער. קומט ער אריין צום רעבן, זיך אנגעטון שיין, קומט אריין און דערציילט דעם רעבן אז ער דארף פשוט האבן אן עצה פאר א דאקטער, ווייל דעמאלטס איז דאך קענסער געווען א זאך וואס מ'האט נישט געוואוסט אפילו וואס דאס איז, ס'איז נישט ווי היינט ס'איז אזוי סאפיסטיקעיטעד. דער רבי האט אמאל געזאגט פאר א איד אז בחולי אשר ימות בו, שטייט אין אלע ספרים און מ'לערנט אין תנך און אנדערע פלעצער, ער איז געשטארבן בחולי אשר ימות בו, האט דער רבי געזאגט דאס מיינט מען קענסער, פרעגט אים דער איד פון וואנעט ווייסט דאס דער רבי, האט ער אים געזאגט עפעס א רא"ש אין מסכת חולין, איך ווייס אפילו נישט, איך געדענק אפילו נישט, איז גאוינג בעק אסאך יאר, עכ"פ. די תלמידי חכמים וועלן דאס שוין טרעפן. עניוועי, זאגט דער איד פארן רעבן אז זיין ווייב לא עלינו האט קענסער און ער ברויך פשוט א דאקטער. און דער רבי אזוי כדרכו בקודש פרעגט אים ווער זענט איר? זאגט ער רבי איך וויל אייך זאגן איין זאך, לעטס נאט געט פערסאנעל, ווייל אז איך וועל ווערן צו פערסאנעל מיט אייך גייט איר מיך ארויסטראגן. זאגט אים דער רבי איך טראג נישט ארויס קיין מענטשן, ווער זענט איר? זאגט ער רבי טייערער איך בין דער וואס איך שרייב אין פארווערטס אויף אייך, און איך ווייס אז יעצט קענט איר זיך נוקם זיין אין מיר, ווייל איך דארף האבן א דאקטער. און איר העט מיר מסתמא נישט וועלן געבן, וויל איך אייך נישט זאגן ווער איך בין. זאגט דער רבי, זעצט אייך אראפ, קודם וועל איך אייך געבן א דאקטער, און דער רבי האט געהאט אויפן טיש קוויטל געלט, עטס ווייסט דאך וואס דאס איז געווען, דער סדר, און דער רבי האט אלעס אריינגעשארט און געזאגט אזוי, איך העל אייך צושטעלן דעם און דעם דאקטער, ער העט נישט נעמען ביי אייך גארנישט, און איך געב אייך אביסל אין די זייט אויך, ווייל ס'וועט אייך קאסטן טרדות צו פארן אויף די איסט סייד אין מאנהעטן און צוריק, און איר וועט נישט קענען ארבעטן געהעריג, געב איך אייך. נאך צו האט אים דער רבי אראפגעשארט פון טיש דעמאלטס דריי טויזנט דאלער. איר ווייסט, איך געדענק אין יענע יארן האט מען געקענט קויפן א הויז אין ווילימסבורג פאר דריי טויזנט דאלער און קיינער האט זיך אפילו נישט אומגעקוקט ווייל ס'איז געווען אלטע חורבות, ווער האט דען געוואוסט ס'וועט אזוי ארויפגיין. און דאס איז געווען אונזער רבי. ס'איז געקומען אמאל אריין א איד צום רבי'ן האט געוויינט, רבי איך האב געגעבן, איך בין געווען זייער אנגעווארעמט, איך האב געהאט א יארצייט פון טאטן, איך האב געדאווענט פארן עמוד, שפעטער, איך האב געגעבן א איד הונדערט דאלער. שפעטער האב איך באמערקט אז ער גייט פאר קרן קיימת. איך ווייס נישט וואס צו טון יעצט, רבי איך האב געגעבן פאר זיי געלט, זאגט דער רבי מאך דיר נישט צו טון, ס'וועט עניוועי נישט אנקומען דאס געלט פאר זיי. דער רבי האט אים געוואלט בארואיגן. נאכדעם האט מיר דערציילט א איד וואס ער איז געווען דער הויז בחור ביים רבי'ן, האט מיר פארציילט, ער האט מיר געזאגט אז ס'איז געווען ערב יום כיפור, ס'איז געווען אלע פישקעס, דער רבי האט אריין געווארפן געלט פאר מנחה, דארט איז געווען א פישקע פון חינוך עצמאי, און דער איד האט עס באמערקט, ער האט געווארט דער רבי זאל נישט באמערקן, פאר דער רבי האט אריינגעלייגט דאס געלט רייסט ער אראפ דאס צעטל, פרעגט אים דער רבי וואס איז דארט געווען, איך וויל עס זען, ווייזט ער אים צו פון חינוך עצמאי, זאגט דער רבי זאלסט שוין צוריק לייגן דאס צעטל און לייג שוין דא, און דער רבי האט אריינגעלייגט פיר אדער פינף דאלער. זיי דארפן אויכעט לעבן, דעם רעבן איז נישט געווען מען זאל אונטערברענגען הרג'נען מזרחי און דאס אלעס, דאס איז דאך אונזער חורבן, יעצט האמער דעם רעבן אפגעלערנט אזוי קרום פאלש, אז דער צעהלימער רב האט דא איינגעפירט כשרות אין אמעריקע, איז נישט געווען דעם רעבן'ס איידיע צו צוברעכן דעם צעהלימער רב און צוצונעמען זיין כשרות? איר ווייסט ס'איז געווען אידן וואס האבן געגעסן פלייש דא אין אמעריקע ווען צעהלימער רב איז דא געווען ווייל ער איז געווען בקי אין שחיטה און אין ניקור? מיר האט דערציילט דער לאם, ער האט געהאט א בוטשער אין ווילימסבורג, ער האט אים געזאגט, ווען דער צעהלימער רב איז דא אנגעקומען, האט ער געזאגט פאר מיסטער לאם, איר האט קבלה אויף ניקור? יא. געגאנגען צעהלימער רב און געזאגט ווען ס'קומען אן די בהמות זאל ער מיך רופן האט ער געזאגט פאר מיסטער לאם יעצט שטעל מיר צוזאמען אלע שטיקער פון די בהמה ער האט עס אים צוזאמגעשטעלט יעצט וויל איך זאל זעהן וויאזוי די ביסט מנקר און ער האט אזוי מנקר געווען אז צעהלימער רב האט אים געזאגט איך זאג אייך איר זענט א זעלטענער בעל מנקר כאטש איז דער איד געגאנגען אן א בארד ער האט געהאט א פאך און ס'איז געווען אידן וואס האבן דא ערליכע אידן וואס האבן געגעסן פלייש. די איידיע איז נישט געווען צו צוברעכן דעם צעהלימער רב, דאס איז געווען די סאטמארע די אזיאטישע מארמאראשע פערד אז מען זאל אלעס צוברעכן, און נאכדעם איז געווען דא דער קלויזענבורגער רב האט געהאט א תלמוד תורה מיט א ישיבה מיט אלעם, די איידיע איז געווען צו צוברעכן דעם קלויזענבורגער רב? ניין! גראדע ווען מען האט צובראכן דעם קלויזענבורגער רב און ער איז אוועק געפארן אויף ארץ ישראל, און ס'איז באשריבן איבעראל, ער האט געגעבן דעמאלטס אפאר הונדערט טויזענט דאלער האט ער געגעבן פארן חינוך הישן אין ירושלים, וועגן דעם ווען ער האט געעפנט זיינע מוסדות אין קרית צאנז איז געקומען, ר' פנחס עפשטיין, מינכיכער ראב"ד, צו זיין עפענונג. דער מענטש איז געווען א קנאי. עטס האטס אים ארויסגעקאפעט ווי א הינט האט ער ענק צוריקגעקאפעט. עטס האטס דעם רעבין שלעכט פארשטאנען. עטס האטס געמיינט די רעבע איז געווען עפעס אזא דזשיהאד און הארגענען יעדן און שלאגן יעדן. ניין ניין ניין ער איז געווען זייער א באליבליכער מענטש. און אויסער דעם איז ער געווען אן איש קדוש און ער איז געווען א פועל ישועות. מיר דערציילט א זון פון נתן דוד זילבערשטיין. אז זיין מאמע לא עלינו האט באקומען קענסער זי איז געוען יונג, און ר' נתן דוד איז אריין צום רעבען וויינען רעבע וואס טוה איך דא, האט דער רעבע געזאגט איך וועל דיר זעהן צו שאפען א דאקטער, זאגט ער רעבע דאקטוירים גיי איך מיר אליין שאפען צו דעם דארף איך אייך נישט האבען, איך וויל א ברכה, זאגט דער רעבע א ברכה דאס קען איך דיר געבען, האט אים דער רעבע געגעבען א ברכה, איר הערט נתן דוד זילבערשטיין איז א שוכן עפר איך ווייס נישט וויפיל יאר, זיכער צוואנציג יאר, און זי זיצט נאך און לעבט דא, און אירע קינדער קומען מקיים זיין מצוות כיבוד אם. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, דער רבי איז געווען א ממש א ככל היוצא מפיו יעשה, ער געהאט אלע מעלות, און ער געוען א וואוילע מענטש, ער האט ליב געהאט יעדן, ווען ס'איז געווען א פראבלעם א סכסוך האט ער צאם גענומען, ס'איז געווען דא א מענטש וואס האט אפגעגנבעט די גאנצע שטאט מיט ריעל עסטעיט, דער רבי האט צאם גענומען אלע מענטשן, ער האט געמאכט סעטלמענטס, ער איז געווען א ליבליכער און א וואוילער מענטש, קומט דא אן אהרן זיצט ער אויף זיין שטיל. און א איד וואס איז אים געשטארבן נעבעך א קינד, דריי קינדער זענען געשטארבן פאר דריי טאטעס, זאגט ער ס'איז גאר זייער שולד. יעצט איך וויל פרעגן נאך א זאך, ס'איז אמת די ציונים מאכן, זיי ברענגען אונטער די אידן פון ארץ ישראל, זיי טשעפען אלץ מיט די אראבער, זיי גייען ארויסציהר און נאך אריינציהר אין די שטחים, איך אליינס האב געמאכט אין גוש קטיף א מקווה, בשעת ווען איך האב עס געמאכט האט מען געמוזט פארן צוויי קילאמעטער אריין מיט א געפאנצערטן דזשיפ, א מיליטערי דזשיפ, און ווען כ'האב געהאלטן אינמיטן גיסן די מקווה, פלוצלינג געווען דארטן עפעס א סאלדאט וואס איז געווען דרייסיג פיס הויעך אויף אזא זויל, און אן אראבער האט אין אים אריינגעשאסן, ער איז אראפגעפאלן דרייסיג פיס, האב איך אליין געזען. און נאכדעם הייבט מען אן צו פארהאנדלען, און מען געט אויף גוש קטיף, גייט מען ערגעץ אנדערש. זיי רייצן זיך מיט די אראבער, דער איז נאו דאוט אין עניבאדיס מיינד אז זיי רייצן זיך. און נישט נאר דאס, יעצט ארויסגעקומען פון צוויי, איינער איז געווען א געוועזענער שין בית, ער האט געפירט די גאנצע שין בית, און איינער פון די, אויך פון די גרויסע, כ'ווייס נישט, מוסאד, איינער פון די מוסדות האט ער געפירט, זיי זאגן אז די וועג וויאזוי די ישראלים באנעמען זיך מיט די אראבער פון פאלעסטיין פון גאזא איז א שרעק און זיי ווארענען אין די מדינה שוין זעקס יאר ס'וועט פלאצן זיי האבן קינדער יעדן טאג און די חברה דרייען זיך אין די גאס איך איך בין אמאל געפארן אויף יריחו דורכן אלטן וועג און איך האב אדורך געפארן דארטן וויאזוי זיי זיצן זיי האבן נישט קיין עדיוקעישן זיי האבן נישט קיין ווי מען זאגט קיין פיוטשער אין לייף אן אמעריקאנער צו אין עני נארמאל קאנטרי איך כעל ווערן א לויער, א דאקטער איך כעל עפעס ווערן דארטן גארנישט זיי ווערן יעדן טאג שיס באמבעס ס'פלאצט זיי לעבן אין זייער פרימיטיוו קאנדישענס. א חוץ אז מען האט יעצט באמבאדירט איינער פון די גרויסע פירער פון די טעראריסטן, האט מען האט ער געהאט א זעקס שטאקעדיג הויז א בלאק גרויס, אבער נארמאל האבן זיי גארנישט, מען נוצט זיי פון ווען זיי ווערן געבוירן, מען געט זיי גאנס זיי זאלן זיך שיסן, דער'ס נאו עדיוקעישן דער'ס נאטינג, און דער אמת איז ווייל מען רייצט זיי אויף, מען שיקט אריין געלט פון איראן פון אלע. פלעצער אין די וועלט אז מען זאל זיי נוצן פאר בשר תותחים פאר קאנאנען פלייש, סאו די ענד אוו די דעי זאגן אלע איזרעילים אז דאס גייט פלאצן אמאל, קוק וואס טוט זיך אין תל אביב, וואסערע שיינע הייזער ס'איז דא, קוק אין בני ברק, קוק אין בית שמש. און די סוף זיי האבן גארנישט. יעצט איך בין נישט קיין פראו ערעב איך נעם מיך נישט אן פאר זיי אבער איך וויל דיר זאגן למעשה פארשטיי איך זייער גוט מיין רבינ'ס שיטה, און איך פארשטיי זייער גוט זיי. אונז האט מען צושלאגן און צוהארגעט, מען האט אונז אויסגעבלוטיגט, זעמער אוועקגעלאפן פון יוראפ, מען זאל זיך באזעצן אין ארץ ישראל מיט כח. דער אראבער איז נישט געווען אין וואלד דא מ'האט אייך נעבעך אויסגעהארגעט העלפט אדער אפילו מער אידישע קינדער. דו האסט דאך נישט קיין רעכט זיך צו ביי אים צו באזעצן, און אויסער דעם האט נאך דער גרינבוים געשריבן אז מען זאל הארגענען וואס מער אידן ווייל רק בדם תהיה לנו הארץ. ר' מיכל בער ווייסמאנדל האט ארויס געגעבן די אלע בריוון אין מן המיצר, מ'האט אים אויך געסטראשעט צו הארגענען, דעם צווייטן חלק מן המיצר האט ער זיך נישט געטרויט ארויסצוגעבן ביי זיין לעבצייט. קיינער זאגט נישט אז די ציונים זענען זיך נישט ווערד זייער געלט, קיינער זאגט נישט אז מען קען זיך נישט אראפזעצן פארהאנדלען, זענען ביידע זיך ווערד דאס געלט, למעשה איז. אין ארץ ישראל אליינס איז ביסטו אויך נישט באלעבאס. למשל עדין שטיינזאלץ האט געוואלט עפענען א ישיבה, וואס האט ער געקענט טוהן? האט ער געמוזט גיין דארטן ווי מען געט אים לאנד און ווי מען געט אים געוויסע געלטער ווייל זיי ווילן אנהאלטן דארטן די גרעניץ. און זיי זאגן זאלן געהארגעט ווערן אפאר קינדער אבער דאס באדערט אונז נישט אונז מוז מען דארט האבן א ישיבה. איך געדענק ווען איך האב אנגעהויבן מיינע צרות האט זיך אנגעהויבן דא מען האט מיך ארויסגעווארפן פון שטאט איז די ערשטע זאך בין איך געפארן קודם אויף ארץ ישראל געקלערט איך וועל מיך דארט באזעצן. למעשה בין איך אנגעקומען דארטן האב איך געזעהן אזוי, אין בני ברק האט דעמאלטס געקאסט פֿיר הונדערט טויזענט דאלער א דריי בעדרומדיגע דירה, אין בית שמש האט שוין געקאסט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, און אין חברון האב איך געקענט האבן פאר פֿערציק טויזענט, נו פרעג איך דיך קען איך מיך באזעצן אין חברון? איך קען נישט, ווייל איך דארף מורא האבן יעדעס מאל איך גיי ארויס אין די גאס צו ווען איך זיץ אינדערהיים אז אן אראבער וועט אטאקירן די דירה, אבער ס'דא מענטשן. וואס זיי האבן נישט דאס געלט און זיי האבן נישט א פלאץ ווי צו וואוינען אין אמעריקע און זיי זענען נישט קיין סיטיזענס נעמען זיי א ריסק קאסט עס א פרייז איף דעטס די פרייז דעי העוו טו פעי דעי העוו טו פעי איט כ'דענק כ'האב איבערגעפיקסט דרײַ יאר צוריק א זיידענס מצבה אויפן הר הזיתים און כ'האב געדארפט יענעם באצאלן האב איך געזאגט איך גיי דיר ברענגען פון די באנק געלט כ'וועל זיך טרעפן ביי דיר אינדערהיים זאגט דער רב ראזענבערג צו מיר אינדערהיים זאלסטו נישט קומען ער וואוינט אין עפעס א ש א דארף, האט מיר געזאגט דעם דארף, איך געדענק שוין נישט דעם נאמען, זאגט ער דארט גיי איך מיט צוויי מאשין גאנס יעדע נאכט אהיים, פרעג איך אים נו צו וואס פעלט דיר דאס אויס, זאגט ער ביי אונז איז דא שלימות הארץ, ער איז זיך מוסר נפש, איף דעטס די פרייז הי העז טו פעי דעטס די פרייז הי העז טו פעי, נאר ער איז א גרויסע מיליאנער ווייל ער בויעט די אלע אויף הר הזיתים די אלע מצבות. אבער איך וויל אייך פרעגן א זאך, ווען איינער איז נישט קיין מיליאנער, דארף ער אנקומען ווי די מדינה געבט דעמאלטס ביליג לאנד? די מדינה האט געגעבן בית שמש, יעדער האט זיך באזעצט אין בית שמש, יעצט ווייס איך בית שמש איז פערציג קילאמעטער אוועק פון חברון, אז מ'וועט צוריק געבן, וועלן זיי זיין ביי די גרעניץ, יעצט אין יענעם טאל ווער ס'ווייסט, איך בין דארט אסאך ארום געפארן, איז דא דארטן די גרעסטע רעדאר סיסטעמס וואס איז דא, איך האב אמאל געפרעגט א קצין וואס איז דאס, זאגט ער וואס רעדסט דא איז דאך באהאלטן אלע אטאמישע באמבעס, זאגט ער ווען מען באמבארדירט דא שטארבט אויס גאנץ ירושלים, עטס ווייסט עס נישט אז איבעראל איז דארטן באהאלטן באמבעס מיט אלעם, איז דא א פלאץ ווי ס'איז סעיף צו ווי ס'איז נישט סעיף? יעצט האבן זיי ארויסגעשאסן א ראקעט און ס'איז אנגעקומען כמעט אויף תל אביב. סאו כ'וויל דיך פרעגן איין, פארוואס גייסטו און דו בויעסט דאס לאנד? דו ביסט געפארן טראגן צען מיליאן דאלער צו וויפיל? צו וואס בויעסט עס? סאו אפשר איז טאמער ס'וועט פאלן דארט א באמבע וועסטו אויך זיין די שולד ווייל דו האסט עס אויפגעבויעט. סאו איך וויל דיך פרעגן. וויאזוי ביסטו פויער פוי דו רעדסט ווי א סעספול ווי א דזשורע אויף א איד וואס ער האט נעבעך פארלוירן א קינד, דא איז די צייט ארויסצונעמען דיין כעס, דיין כעס זאלסטו ארויסנעמען ק ו פ ו, אז דו האסט שוין יעצט גערעדט דעם ק ו פ ו דרשה ווייס איך נישט וואס דו וועסט רעדן ק ו פ ו, ק ו פ ו איז זייער גוט דאס צו רעדן, און נאך א זאך דו קענסט נישט אטאקירן דעם איד פערסנעלי, דו קענסט אטאקירן דעם וואס זיי האבן געגרינדעט דאס לאנד, דו קענסט אטאקירן דעם וואס זיי מאכן די דיסיזשענס אז מען זאל מאכן נאך א ישוב און נאך א דעוועלאפמענט,

די ווייקע חברונ'ס האבן זיך נישט געקענט צוריק שטעלן צו מיט די פרומע. סאו דעם ראש ממשלה האסטו נישט אטאקירן, וועם האסטו אטאקירט? א אומגליקליכן נעבעך אומשולדיגן איד. און נאכדעם לאמיך דיך פרעגן נאך א זאך, קען זיין דער איד האט געשיקט זיין זון אין בני ברק און מ'האט אים נישט אנגענומען אזוי ווי עטץ אלע ראש ישיבות טוטס די זעלבע חטא, מ'ווארפט זיך מיט יעדן אן, האט ער געמוזט אנקומען אין א ישיבה ווי מ'נעמט יעדן אן. ס'איז א ישיבה דארטן ביי די כיבוש, האט מען אים אנגענומען. דו ווייסט וואס ער איז דורכגעגאנגען ביז ער האט. דאס מיטגעמאכט און ער איז אנגעקומען דארט, ווען איך וואלט מיך באזעצט אין חברון און איינער חלילה וואלט מיך געשאסן אינמיטן די נאכט וואלט מען געזאגט נחום ראזענבערג איז א ציוניסט, ער האט ליב דאס לאנד האט זיך באזעצט אין חברון און גוט פאר אים אז מ'האט אים חלילה געשאסן. דו ווייסט וואס דו האסט געטון? דו האסט גענומען א מענטש וואס דער מענטש האט קיינמאל גארנישט געטון פאר קיינעם ברוך השם קיין שלעכטס, פארקערט איך בין געווען א כלל טוער אלע יארן געבויעט, איבער צוויי הונדערט מקווה'ס אין די גאנצע וועלט און פארראכטן, און אן א געלט, כ'האב נישט גענומען קיינמאל ביי קיינעם, כ'האב צוגעלייגט פון מיין טאש הונדערטער טויזענטער דאלער, האסטו זיך ארויפגעלייגט אויף מיר, דו מיט דיינע שקצים ארום און ארום, און וואס האט עטץ געוואלט פון מיר? כ'זאל אויפהערן צו רעדן? פארוואס? ווייל האסט מורא גייט'ס ארויסקומען די מנוול? יעצט איז ארויסגעקומען א ספר. פון פון הרב הצדיק ר' בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה, ברענגט ער אינעם צווייטן חלק צוויי אינטערעסאנטע זאכן, איינס איז מען פרעגט אים צו א מענטש וואס ער איז מכשיל קינדער צו מען מעג גיין צו די פאליס, שרייבט ער זיכער נישט מען מעג מען מוז גיין, ס'איז א גאנצע מדובר דארטן, און אים זאגט ער פאר דעם הילל טייטלבוים וואס איז משמרת הצניעות, ער באקלאגט זיך ס'שטערט אים פון דאווענען און פון לערנען, זאגט ער אים דו ביסט פטור פון דאווענען און לערנען דאס איז די וויכטיגסטע זאך. סאו וואס איז געווען אהרן'ס חכמה ארויס צו געבן א בריוו קעגן מיר אז איך זאל צושפארן דעם האטליין? און וואס איז געווען די חכמה פון מענדעלע ראבער אמסטערדאמער אז ער זאל זאגן אז מען זאל מיך ארויס ווארפן פון אלע שילן? סאו איך וויל דיך פרעגן, איך האב איי מיינדעד מיי אוין ביזנעס, איך האב מיט קיינעם נישט געהאט, איך האב מיך געהאלטן ווייט פון סאטמאר אלע יארן, ווייל אלע ענקערע שייגעץ שטיק האב איך נישט געגליכן, און כ'האב אפילו נישט געגליכן מ'האט געווארפן אויף די רעבעצן שטיינער, איך בין געגאנגען מאכן די מקווה פאר די בני יואל כאטשיג מ'האט מיך געסטראשעט מיט מיין לעבן, איך האלט א יעדער איינער האט א רעכט צו לעבן אויף די וועלט. איז למעשה איך בין געגאנגען מ'האט ארויס געגעבן א בריוו אין די גאנצע וועלט אין אלע שילן האבן זיי געמאכט זיכער אז מ'האט ארויס געשטעלט די בריוון איבעראל, היינט שעמען זיי זיך מיט די בריוון. ווייל היינט זעהן זיי, וועיט א מינוט, יעדער זאגט דאך ס'איז אמת געווען, ויהי כי לא יכלה הצפינו עוד, מ'האט זיך נישט געקענט מער באהאלטן. סאו איך וויל דיך פרעגן, איין, מיט וואס און וויאזוי האסטו געלעבט א בעסער אפגעהיטענע לעבן, וואס דו רעדסט אריין אז דו ביסט דער גאנצער צדיק הדור וואס דו קענסט אויף יעדן גיסן פעך און שוועבל? יעצט לאמיר גיין צו שטאט, מ'האט ביי אונז אין בית מדרש געהארגעט ר' שמחה אלתר, מ'האט אים אראפגעווארפן אלע סטעפס, האט איינער עפעס געזאגט? סאו ווי סעיף איז מען ביי אונז? מ'קען נישט לעבן? ער האט נישט געמאכט דעם עי קעי פאליסי? מען האט עס געמאכט אויף זיין נאמען, מען האט נישט געהאט צו באצאלן און מען איז פטור געווארן, מען האט געשיקט בחורים און יונגלעך זאלן לערנען תורה, מען האט זיי אלע מאלעסטעד, מען האט זיי אויסגעלערנט זאלן זיין גענגסטערס. יעצט, ס'איז דא א איד וואס פלעגט צוזאמנעמען געלט אין בארא פארק, ער האט געהייסן האווארד פרענק, ער איז געווען א מיליאנער, ער איז געווען א קאלעקטער פון סטעמפס, מען האט אים געהארגעט, מען האט אים גענומען פון בארא פארק, אויפגעפיקט, דערטרונקען, און ער איז ארויסגעשווימען אין רעד הוק ביים וואסער, איינער איז עס געגאנגען אינוועסטיגעיטן, מען האט גענומען שטארק, מען האט אים געהארגעט, מען האט גענומען א יונגערמאן וואס איז געווען א קעכער אין סאטמאר, ער איז געווען זייער א חשובער מענטש, האט געהייסן אזוי, ער האט מטמא געווען א בחור טעגליך אין די גרויסע בית רחל סקול אין ווילימסבורג, און יענער זאגט אז ווען ער פלעגט אראפגיין פלעגן ארויפקומען מיידלעך, דארט איז געווען די די אהל פייגא, איך ווייס ווי אזוי ס'הייסט, די קעסטנבוימ'ס האל, איז דער וואס האט עס געטון די אלע זאכן, אים האט מען געטראפן טויט, ווייל ס'האבן עפעס אפאר בחורים זיך אים אריינגעזעצט אין די קאר, מ'האט אים אנגעקלאפט, ער האט געכאפט א סטראוק צו וואס און ער איז אריינגעלאפן אין א שפיטאל, אים האט מען געהארגעט, זיינע וויקטימס האבן אים געהארגעט, סאו אלל אוו א סאדען דאס איז שטיל, דאס איז אלעס אינדערארדענונג, דא קען מען הארגענען וועם מען וויל, ס'וועט אלעס זיין שטיל, נפתלי שלעזינגער האט געהארגעט חזקאל שמש, כ'מיין דורך אים איז ארויסגעקומען די רציחה, און מ'האט איינגעזעצט רענטא וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט יעצט מיט א זעקס מיליאן דאלער טשעק. סאו מיט וואס זעמער אונז דא מער סעיף ווי איינער וואס וואוינט אינעם שטח הכיבוש? איי וואנא נאו. און איך קען נאך נישט אלע מעשיות און איך קען נישט יעצט אריינלייגן אלע מעשיות אנישט איז דא אין דער שיעור זעקס וואכן. וואס האט ענק די רעבעצין געטוהן? וואס האט ענק יעדער מענטש געטוהן וואס עטס האט נישט געוואלט וואס ער טוט? דעברעצינער רב האט געהאט א שחיטה, ער איז בארעכטיגט ער איז א רב ער האט געהאלטן ס'איז דא פראבלעמען מיט די שחיטה מען האט אים נאכגעשאסן דעם טראק און מען האט געזאגט זיין ווייב מען האט אויפגעקאלט די רעבעצין אזוי וועט מען נאכשיסן דעם רב. דאס אלעס איז מותר לכתחילה? אונז לעב מיר נישט דא אזוי ווי מען לעבט אין חברון? וואס מען האט מורא יעדע מינוט אן אראבער זאל נישט שיסן ווען מען גייט אין די גאס? וועם פארקויפסטו דיינע לגיונות? פאר א יאר האט א בחור געקויפט א רייפל און געוואלט שיסן זיין מגיד שיעור וואס האט אים מאלעסטעט, ביז א בחור האט אים געזאגט דו קענסט נישט שיסן דו'סט נאך שיסן אן אנדערן, האט ער זיך אליין געשאסן. כ'האב געזאגט אז ס'דא דראגס האט מען געמיינט א שיעור שמחה, דראגס און חברות מעגן, וואס דארף מען ציילן א שיעור שמחה? רבותי! איינע פון דריי זענען היינט אויף דראגס, קאנפירמד. הונדערט און פֿינף און דרײַסיק לוויות איז געווען די לעצטע צוויי דריי יאר וואס א איד וואס האט זיי געמאכט די טהרות האט מיר פארציילט. וואט אר יו קידען יור סעלף? וואס ווילט עץ אלעס באהאלטן? עניוועי. זעצט זיך ארויף אהרן אויף א שטוהל פון אזא גרויסן צדיק, א איד וואס האט זיך פאר יעדן געזארגט, פרעמדע אידן, אידן וואס האבן דעם מענטש קיינמאל נישט געקענט, אידן וואס האבן דעם מענטש קיינמאל נישט געוואוסט פון אים, און. ער איז פויער פיו און ער זאגט ער דארף זאגען דעם טאטען אז ס'איז זיין שולד. זיי האבן געמאכט אין סקווער האבן זיי געזינגען דעם ניגון השם מלכנו און זיי האבן געזאגט אז אלע קינדער זאלן רעאגירן אויף די טאטעס אז זאל נישט האבן קיין אינטערנעט און זאל נישט האבן קיין סמארטפאון איי די טאטע ברויך עס, קודם האט מען אויסגענוצט די קינדער מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון ישיבות יעצט וויל מען שוין אז די קינדער זאלן גאר אריינלייגן די. הענט אין די טאטעס הויזן, זאל קוקן צו ר'האט דארט ציגרעטלעך, ווייל דאס טאר מען נישט רייכערן ווייל די סורדזשען דזשענערל זאגט אז מען טאר נישט, און זאלן אריינלייגן קוקן דארטן צו ר'האט א סמארט פאון, און אויכעט באלד טוט ער אריינלייגן קוקן אפשר האט די טאטע א גומי, אפשר לויפט ער ארום מיט זונות. דאס איז א חינוך? דאס האט דער סקווערער געטון. יעצט היינט טוט אויך די זעלבע. ער זאגט אז דער זון האט געדארפט זאגן דעם טאטן, טאטע שיק מיך נישט אין קיבוץ. דער זון האט נישט געוואוסט פון קיין קיבוץ. דער זון האט נישט געוואוסט פונעם רבינ'ס ויואל משה מיט על הגאולה ועל התמורה. דער רבי האט געשריבן דעם על הגאולה ועל התמורה, שרייבט ער דארטן, וויאזוי קען מען זאגן ס'איז געווען ניסים, אונז ווייסן מיר ביי א מלחמה וואס אידן האבן געהאט, ביי מלחמת מצוה, איז לא נפקד ממנו איש, ס'איז קיינער נישט געשטארבן, ס'איז געווען אזאלעכע ניסים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, זאגט דער רבי ווי קען מען זאגן ס'איז געווען ניסים, וויפיל אלמנות און יתומים ס'האט איבערגעלאזט. און דער רבי האט אזוי געוויינט וויפיל צובראכענע משפחות ס'האט איבערגעלאזט, פארוואס האט נישט דער רבי געזאגט וועיט א מינוט זיי זענען זיך אליין שולדיג, קודם האבן זיי נישט געדארפט גיין אין מיליטער נו האבן זיי נישט געדארפט וואוינען אין ארץ ישראל, דער רבי האט געוויינט אז ס'איז דא אלמנות יתומים ווי פלעגט דער רבי אלץ זאגן ס'זאל די מדינה זאל בטל ווערן אבער ס'זאל נישט קאסטן קיין אידיש בלוט, דער מענטש האט געהאט א פרייעם אידיש בלוט אויכעט ער איז א איד. זעצט זיך ארויף דא איינער און נעמט זיך זינגען אויפן רבינ'ס שטול ער איז זיך אליין שולדיג ער איז ארויף אין הימל מ'האט אים געגעבן א קריז ער איז זיך אליין שולדיג ווייסט וואס טאטעס גייען דורך מיט חינוך ווייסט ס'איז נישט דא ווי צו וואוינען דו ביסט א חכם ברענגסט אפאר מיליאן דאלער דו בויעסט אינמיטן ירושלים דארטן ווי ס'איז דא געווען דער גרויסער קולנוע בויעסט אויף דירות און מ'העלפט צו פאר אלע אינגעלייט און דו ביסט א חכם און וואס זאל טוהן דער איד וואס ער האט נישט דער וואס העלפט אים צו און נאך א זאך האסט צוגעהאלפן אמאל פאר א מענטש האסט דאך נאר צוגעהאלפן פאר די זעלבע חברה דארטן פון ווי דו ווייסט אז מ'קען אביסל ציען געלט און ס'זאל ווערן א גאנצע זאך. און ס'האט מען קיינמאל נישט געהאלפן פאר קיין ארעמען איד. באלאוני. טאמער האבן זיי געהאט דא דירות אין די פראדזשעקטס האט משה דוד געזעהן אז מ'זאל זיי ארויסווארפן און געבן סעקשן עיט. און נאכדעם אין סעקשן עיט מוז מען געבן פארן באלעבאס צוויי טויזנט דאלער אונטערן טיש. אונז ווייס מיר וואס דא גייט פאר. סאו אז דו האסט נישט ארויס דעם איד'ס מצב פארוואס ער האט דארט געשיקט זיין קינד לערנען, און דו האסט נישט ארויס די זאכן קלאר, יעצט איז מען אנהייבן צו זאגן די קינדער זאלן ווערן עזות פנים'ען פאר די טאטעס, זיי זאלן זאגן די טאטעס ווי מען זאל זיי שיקן לערנען, ס'איז אנבעליוועבל וואסערא חינוך אונז געמער, און אין די דרשה נוצט ער נאך דעם רעבענס, אונזער הייליגן רעבענס נאמען, מען קען מיינען ער לייגט אראפ דעם רעבען ווי ער איז געווען א מאסן מערדער און א מאסן רוצח, איך בין יענע מאל ביי רבי יענקל אין אנטווערפען איז געווען דארטן דער קרעטשניפער רבי האט ער פארציילט אז. זיין זיידע, כ'געדענק נישט אויף וועלכן ר'האט עס פארציילט, איך וויל עס אפילו נישט נאכזאגן, זאגט ער, ער האט אמאל געוויזן פאר איינע פון די רעבעס, זאגט ער, זעהסט דעם בית החיים, העלפט פון בית החיים האב איך דארט אהין געשיקט, ווייל ער געווען א גרויסער בעל מקפיד, האט זיך אנגערופן ר' יענקל, איך האב געמיינט אייער זיידע איז געווען א פועל ישועות, איך האב נישט געוואוסט ער איז געווען א מאסן רוצח, ער מאכט אונזער רעבן אויסקוקן ווי ער וואלט געווען א מאסן רוצח, אזוי זענען זיי, זיי האבן נישט געהאט קיין חינוך, זיי האבן נישט געלערנט קיינמאל ביים רעבן. מ'האט זיי נישט אריינגעלאזט, מ'האט זיי מרחק געווען, און זיי האבן איבערגענומען דעם רעבנ'ס שטול, און זיי רופן זיך כאטש סיגעטער רב. עניוועי, יעצט עמיר גיין ווייטער. די צווייטע העלפט איז נאך ארגער, אז עס קומען בחורים און זיי דרייען זיך אין די גאס און זיי קענען הרג'נען מענטשן, אריינווארפן א קינד און פארברענען. איך איך בין זייער אקעגן ווי מען זאגט ווידזשילאנטיענס, אבער איך וויל זאגן פאר די רבנים, איר האט א גרויסן פראבלעם, איר האט אסאך קינדער מטמא געווען. אויב דאס גייט ווערן דער סיסטעם, גייט איר זיך זעלבסט מוזן באהאלטן אין פאקיסטאן ערגעץ. עטץ האטס אנגעטון א חורבן איום ונורא, מ'האט געשיקט א בחור לערנען תורה האט ער אים מאלעסטעד, און בכלל וואסערע רעכט איז געווען ארויסצוווארפן די אלע בחורים פון ישיבות? מען נעמט נישט אן, מען נעמט יא אן, פארשטייט זיך מוזן פארן בחורים לערנען אויף ארץ ישראל, און נאכדעם איך וויל וויסן נאך א זאך, איך האב אמאל געוואלט מאכן א פראגרעם אז יעדער איד פון ארץ ישראל וואס ער וויל דא קומען זיך באזעצן זאל מען אים לאזן באזעצן, אבאמא האט גענומען, כ'האב עס געזען אויפן וועבסייט פון די גאווערמענט, אז ער געזאגט די אלע פון פאלעסטיין וואס זיי וואוינען אין אזאלכע פור קאנדישענס קענען באקומען וויזעס גראד אין אמעריקע און ווערן סיטיזען מ'האט נישט געדארפט אפילו דורכגיין דעם סיסטעם כ'האב עס געליינט אויף די גאווערמענט פעדערל גאווערמענט'ס וועבסייט. מ'האט דא אריינגעברענגט שווערע צענדליגע טויזענטער אראבער פון די וועסט בענק וואס זיי גייען אונטערברענגען אלע מענטשן אין אמעריקע אידן און גוים גלייך, וואטש ענד סי. ס'איז געווען די איזרעילי פאליס האבן אנגעהארגעט עפעס א גוי. זיי זאגן ער האט געווארפן שטיינער ער זאגט אז נישט ס'איז נישט קיין חילוק ווער, איז זי, די מאמע איז אן אמעריקען סיטיזען אזוי טוען די אראבער אלע נעמען זיי ווערן זיי דא סיטיזענס און ווען נישט האבן זיי חתונה מיט אמעריקאנער פון זייער פעיט מאזלעמס און זיי האבן דירעקט טייס אין גאנץ אמעריקע זיי גייען אמאל איבערנעמען גאנץ אמעריקע אן א קויל אזוי ווי זיי האבן איבערגענומען פראנקרייך זיי וועלן זיצן אין קאנגרעס און אין די סענעט. און זיי מוז פירן פונקט אזוי ווילד און משוגע אזוי ווי מען פירט איראן און אזוי ווי מען פירט די אלע סיריע וואטשען דו, דאס איז געווען נעבעך די קללה מ'האט אריין געברענגט דא מיסטער באראק חסאן אבאמא און ער האט געטון וואס ער האט געוואלט און וויבאלד ער איז א דעמעקרעט האבן די צייטונגן נישט באשריבן די אלע זאכן מען האט געמאכט א שווייג און א גוטן טאג יעצט זעמער סטאק מיט די חברה יעצט אהרן ווען זיי באפאלן קיריית יואל וועסטו אויך זאגן אה. איז דאס שלש שבועות? כ'על דיר זאגן וואס דאס איז. ס'איז הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב. דער אראבער האט נאך מער פיינט א איד ווייל מ'האט אים צוגענומען זיין לאנד וואס ער האט דארט געוואוינט אלע יארן. דער איד איז געווען א מתי מספר דארט. סא ס'איז א גרויסער אומגליק, אבער אונז קען מען נישט אין ערגעץ אוועקגיין פון דארט. איך האב געמאכט א פראגראם מ'זאל אננעמען די אידן און מ'האט זיי נערגעץ נישט אנגענומען. די אגודה האט געפייט אז מ'זאל זיי נישט אריינלאזן, זיי האבן געזאגט אונז ברויך מיר דארט האבן אידן מ'זאל זיי קענען שיסן. ס'זאל זיין א לאנד. סא ביסטו אמאל געגאנגען אויף וואשינגטאן און פייטן מען זאל אריינלאזן צען טויזנט חסידישע אידן וואס זיי האלטן נישט ביים וואוינען אין מדינת ישראל? אדער פינף טויזנט חסידישע אידן און פינף טויזנט ליטווישע אידן? אדער פינף טויזנט חסידישע אידן און פינף טויזנט פרייע אידן זענען אויך אידן? ביסטו געגאנגען אמאל מאכן אזא פראגרעם? פארוואס גייסטו יענעם בלעימען? האסטו אמאל גערעדט מיט די טאטעס פון די דריי קינדער און זאגן וואוינסט נישט דארט אדער שיק נישט דארט דיין זון איך וועל אים אריינעמען אין סאטמאר אין בני ברק א נעכטיגן טאג וואלסטו נישט אריינגענומען דאס איז דאך אונזער רשעות אונז זעמער דא צו בלעימען אונז שפיל מיר גאט אונז ווייס מיר פארוואס גאט טוט יעדע זאך און דעטס איט סאיז קלאר אוודאי אז סאיז זייער נישט גוט אז סאיז דא א ציוניסטישע מדינה אבער דו האסט א סעלושען יעצט ארויס האסט א וועג וויאזוי עס צו ראטעווען די אידן זאלן אוועקגיין פון דארט אחמדזשאן זשאנעדאן דער פון איראן האט דעמאלטס געשריבן זאלן די אידן צוריקגיין אויף טשעכן און אונגערן און אונז זעמער מסכים אונז זעמער מסכים האלב מדינת ישראל וויל גערן ארויספארן אויף יוראפ מען זוכט נישט די יעדן טאג מלחמות איז דא איינער וואס וועט זיי אריינלאזן? ס'דא אין די תשובות פון נודע ביהודה אין יורה דעה סימן עיין ד', ס'דא אין אין נ פון נודע ביהודה אהבת ציון, און ס'דא אין הונדערטער ספרים איז דא אזאן עקספרעשאן. והמשכיל בעת ההיא ידום. ווען איינער איז דארט אין די צייט שווייג, דו קענסט דא גארנישט אויפטון, קענסט נישט אונטערברעכן די מדינה, ווייל דאס וואס די רבי האט געוויינט אז ס'זאל אונטערגיין אן דעם ס'זאל קאסטן אידישע נשמות דאס דארף זיין אזא מין נס בתוך נס פונקט אזוי ווי ארויסצוגיין פון מצרים. דער אייבערשטער האט ארויס גענומען א גוי מקרב גוי, און דאס קען נאר זיין אז דער אייבערשטער אליין זאל עס טון, אונז קען מיר דאס נישט טון, און די אידן וואס זיצן דארט זיי האבן נישט וואו צו גיין וואס זאלן זיי טון, און אז מען האט געשאסן א איד אין ארץ ישראל צו עס איז געפאלן א מיסל און עס האט געהארגעט א איד און מיר זאגן ער איז שולדיג ווייל ער האט זיך דארט באזעצט, האסט אים געגעבן א טשויס ער זאל וואוינען אין מאנרא, וואלסטו אים נישט אריין גענומען דארט. דאס איז דער מאראמארעשער וועג, איך קען רעדן, יענעם באשולדיגן, כאטשיג איך אליינס בין נישט בעסער און יענער איד האט נישט געהאט קיין שום וועג ארויס, דאס איז אונזער וועג. ס'האט אמאל געזאגט א גרויסער צדיק האט ער געזאגט אזוי, ס'איז דא צוויי זאכן וואס זיי זענען איינס לעבן ס'אנדערע און זענען כחוט השער א חילוק, איינס איז קנאות מיט רשעות און דאס אנדערע איז פרום מיט משוגעת, פרום איז זייער גוט נאר איין ריר אריבער איז עס משוגעת, און קנאות איז די בעסטע זאך נאר איין ריר אריבער איז עס רשעות, דאס איז וואס מ'איז יעצט, א ער טוט רשעות, ער גייט זאגן אזאלעכע זאכן. אויף א איד וואס ער האט נעבעך באגראבן זיין קינד. אזוי זעהן מיר נעבעך אויס. דאס איז די קנאות מיט רשעות. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. מען דערציילט אז ווען דער חפץ חיים האט פארלוירן א זון איז ער געווען מלא שמחה, ער האט עס מקבל געווען באהבה. דער איד זאגט מען אויך אז די אידן האבן עס מקבל געווען באהבה, זיי האבן געזאגט הקדוש ברוך הוא, אונז האבן דיך זייער ליב. איך וויל זאגן א שטיקל מוסר אויף דעם. נישט יעדער איז א חפץ חיים, נישט פון יעדן פארלאנגט דער אייבערשטער די זעלבע הייליגע בחינה, און סוף כל סוף שטייט אין שולחן ערוך אז ס'מוז זיין די ערשטע דריי טאג זאל מען וויינען. פארוואס דארף מען וויינען? פארוואס זאל מען וויינען? וויינען מיינט מען זאל זיך מתבונן זיין. ס'שטייט, השם הצדיק, אז דער אייבערשטער. נעמט נישט אוועק א קינד פון א משפחה, צו נעמט נישט אוועק א טאטן, נאר ווען ער קוקט אז יעדער האט עס קענען דורכטראגן, און נאר אז יעדער איז א חלק דערפון, אמאל לאזט ער לעבן א מענטש ווייל יענער האט עס נישט קענען אויסהאלטן. דער אייבישטער זאגט דאך איך וויל דריי טעג זאל מען וויינען, סאו וואס זענען די דריי טעג פון וויינען? מען זאל זיך מתבונן זיין. על מה עשה השם ככה, פארוואס האט דאס דער אייבערשטער געמאכט? יעצט די אידן וואס האבן געהאט נעבעך דעם גרויסן פארלוסט האבן אנגעהויבן גראד אוי, זיי זענען אזוי צופרידן אונז האבן ליב דעם אייבערשטן, וועל יו אר מיסינג די פוינט, דער אייבערשטער וויל דיר עפעס זאגן מיט דעם ענד יו מיסד איט, מיט דעם גרויסן אהבת השם וואס דו האסט, מיט דעם גרויסן פרומקייט, א שאלה איז צו ס'גרעניצט זיך נישט מיט משוגעת. די סוף איז אז די טאטעס דארפן זיך צוזאמקומען און זען פארוואס האט דאס דער אייבערשטער געטון. באמת פארוואס ער האט עס געטוהן איז ווייל דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די געי מאוומענט און יעדע ישיבה ליידער פארכאפט היינט מיט געי און איך האב ענק שוין געזאגט ס'איז שוין דורך דא אלע געזעצן אז מ'טאר שוין נישט זאגן גארנישט פאר די חברה צוויי בחורים האבן זיך געשפילט אין וואלד דער ראש ישיבה איז נאכגעלאפן האבן דער ראש ישיבה האט געמיינט זיי גייען רייכערן האבן זיי ביידע אראפגעצויגן דעם זיפער און געזאגט ליסן דו זאגסט איין ווארט אונז רופן מיר די געי חברה און דאס אלעס האט געברענגט אז ס'עט זיין נאכאמאל א מבול אויף די וועלט, און מען דארף אנהייבן צאמצונעמען נאכאמאל די ישיבות מיט די ישיבה בחורים, און מען דארף רעדן אפן און קלאר, און מען דארף זען אז די קינדער זאלן זיין סעיף אין א ישיבה און אין א תלמוד תורה און זאלן זיין סעיף אין א חדר, און איך האב ענק שוין געזאגט מען דארף נישט גיין היטשן. נישט אלס אראביש ארויס, ברוך מרדכי האט אויך געגעבן היטשעס אין זיין נעוועלאן און ער איז נישט קיין אראבער. טיר האט געהארגעט דעם בחור סאך מער ווי די דריי בחורים. און יעדער שטייט מיט מיליאנען און מ'געט אים געלט און מ'הייבט אן יא מ'זאל אים לאזן לאזן לאזן לאזן. סאו וואס מיינט עטס באמת? ווילאנג דער אייבערשטער דאס ליידן ער האט נישט געליטן אין דור המבול אויך נישט ער האט עס אומגעברענגט. סאו עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין. כ'האב ענק שוין געזאגט די ספר עקידה זאגט עס און אנדערע זאגן עס, די רבינו בחיי זאגט עס, וואס האט דער אייבישטער אזוי געצערנט מיטן דור המבול, זאגט ער שהיו כותבין כתובה לזכר, מען האט אזוי געלאכט דעם אייבישטן אין פנים, מען האט גאר געשריבן א כתובה לזכר, און דא זענען געשטאנען אלע אידן און זיי האבן מיטגעארבעט מיט דעם, און זיי האבן געוואוט פאר דעם ווייל מען האט זיי צוגעזאגט אפאר דאלער, סאו הייב נישט אן צו זאגן אוי דער אייבישטער איז אזוי גוט צו מיר און איך נעם עס אן באהבה, וועיט ע מינוט, פון דעם וועט קיין גוטס נישט ארויסקומען. פון דעם וועט גארנישט ארויסקומען, זאג, איך וויל וויסן פארוואס דער אייבערשטער האט עס געטון, און הייב אן צו זען וואס טוט זיך אין יעדע ישיבה. קוק וואס ס'טוט זיך היינט אין אלע ישיבות, די מקוואות זענען שוין געווארן אביסל קלין, אבער די ישיבה בחורים מקוואות זענען נישט קלין, ווייל זיי זענען דאך גרויסע בחורים. קוק וואס טוט זיך אפ אין קרית יואל מיט זנות, זריל גליק'ס א נעפיו, א פרענקל, קען נעמען א יונג בחור'ל אים אריינשלעפן אין די בעק אין א סטאר וואו ער ארבעט, ער האט אפילו נישט קיין אייגן הויז, און ער קען אים מטמא זיין, און איך הער ער ארבעט ווייטער דארט. דער טויבנפעלד משה מנחם האט א ברודער, דער וואס מ'האט אים שוין געכאפט אפאר חדשים צוריק, ער הייסט הערשל טויבנפעלד, און ער איז צען יאר אויף פראבעישן, ער טאר נישט גיין לעבן קינדער, ס'האט מיר דערציילט איינער וואס זיין קינד לערנט ביי אים אין די, ער האט ווייטער א קינדערגארטן. נאך מער, א צווייטער האט מיר פארציילט, אבער דאס האב איך שוין פון א כלי שני, אז ער האט גענומען א טשעק וואס מ'האט אויסגעשטעלט פאר זיין קינדערגארטן, און האט עס געגעבן פאר זיין דאקטאר. דאס האט ער געמעגט טון, דער'ס נאו, ס'נישט דא קיין רול אגענסט איט. אבער כאפ וואס דא טוט זיך, מ'גייט צום דאקטער, מ'זאגט מ'גייט צום דאקטער, און יחיאל בראנער שטעלט אראפ די פילן פארן דאקטער, ליסן טאלק טו פייזער, די פילן ארבעטן נישט. און יעדער העלפט צו, יעדער לאכט, און יעדער רודפ'ט נחום ראזענבערג, און יעדער רודפ'ט די אלע וואס זיי קומען פאראויס. וואי שוד דיס בי לייק דעט? ממה נפשך, האט הערשל טויבענפעלד געטאטשט דארף מען אים ארויסווארפן פון סקווער. האט משה מנחם טויבענפעלד געטאטשט דארף מען אים ארויסווארפן פון סקווער. זיץ איך אין א רעסטעראנט, זיץ איך אין א רעסטעראנט. כ'האב געגעסן פרישטאג ווייל כ'בין ארויסגעפארן צום קעיס, שרייט דארט איינער, יא מיך האט מען אויך געטאטשט. וועמען האט מען אין סקווער נישט געטאטשט? סאו רבותי, איף יו נאט גאנא סטרעיטן אוט, דאונט לוק עט די ראנג דירעקשן, יעדער קוקט פארוואס ס'איז געשען עט די ראנג דירעקשן נאו. איר ווייסט אין די נביאים ווען ס'איז געווען די נביאי השקר איז אויך געווען די פאזישען זינט זיי אלע האבן גערעדט פון דעם אייבערשטן זיי האבן גערעדט אז מ'דארף האלטן תורה ומצוות מ'דארף האלטן אהבת השם יראת השם זיי האבן נישט געזאגט אז חלילה נישט דא א באשעפער דער רד"ק ברענגט זיי האבן געזאגט אלעס פאלש מיט אנדערע ווערטער פארוואס איז געקומען דער עונש האבן זיי געזאגט פאר אן אנדערן סיבה זיי האבן נישט אויסגעזאגט אז ס'איז דא גילוי עריות שפיכות דמים און עבודה זרה און דער אייבערשטער גייט אומברענגען דעם בית המקדש. סאו בעיסיקלי האבן זיי געזאגט דעמאלטס אז איך ווייס מען האלט נישט איין גענוג די די די אלע הלכות אין תפילין אז ס'איז נישט געווען פונקטליך הונדערט פראצענט מרובע אבער זיי האבן דיר נישט אויסגעזאגט אז ס'האט צוטוהן מיט שמיטה און ס'האט צוטוהן מיט עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים זיי האבן געזאגט ליגן די זעלבע טוהן יעצט אלע רבנים מען זאגט ליגן פעיס ריאליטי זנות איז די נאמבער וואן וואס דער אייבישטער איז ברוגז אלהיהם של אלו שונא זימה ענד אנטיל יו דאונט סטאפ דעט גייט די רבונו של עולם נישט סטאפן. און אהרן, פארקויף נישט דיינע באבע מעשיות. אונטערברענגען די מדינת ישראל און ארויסברענגען אלע אידן פון דארטן און יעדער זאל אוועקמופן פון מקומות הכיבוש קענסטו נישט. אבער דאס אז מען זאל אפשטעלן זנות אבער על כל פנים רעדן אז מען זאל עס אפשטעלן דאס קענסטו דאך יא. סאו פארוואס טוסטו נישט א נארמאלע זאך? פארוואס טרייסטו צו גיין אויף אזאלכע זאכן וואס ס'איז נישט דיין פראבלעם? דו האסט נישט ביים געמאכט מדינת ישראל, ס'איז נאך פון פאר דו ביסט געבוירן, צו אפשר ביסטו געבוירן אפאר יאר פארדעם. אבער יו דידנט מעיק איט. נישט דאס וועט דיך דער אייבערשטער פרעגן. דער אייבערשטער וועט דיך פרעגן פארוואס דו האסט געלאזט זנות. דיך פרעגן פארוואס דו האסט געלאזט מענטשן אין ארץ ישראל אויכעט. פארוואס דו האסט נישט ארויסגעברענגט דעם מענטש. דער פעטער האט פרובירט יעדן איינעם ארויסצוברענגען. נאר וואס? קודם לאמיר זעהן וואס דו קענסט. זעה ארויסצוווארפן די אלע מלמדים. זע דיין אייגענער זון זאל נישט זיין קיין רב, דער איז א וועלטס חזיר, טאמער ער קען זיין רב, דעמאלטס איז הותרה כל הענין פון זנות און עריות איז מותר, ווייל והראיה איך קען זיין א נואף פון די יונגע יארן און איך קען ווערן א רב, וויאזוי טייטשט ר' מרדכי נאדווערנער, כי איך אעלה אל אבי, ווי קען איך ארויפגיין צום טאטן פון הימל והנער און די יונגע יארן איננו אתי, דעמאלטס איז די עיקר הארעוואניע, און אז ער קען ווערן א רב, הע הע, איז אלעס געענדיגט, און אז דיין איידעם דער מייזעלס, שמעון זאב, ער האט געהאט צו טון מיט אשת איש, און אז ער קען זיין די רב פון די גרעסטע שול צו די צווייטע גרעסטע שול אין קרית יואל, ברענגסטו אונטער די תורה? האסטו א פראבלעם יעצט אז דער איד וואוינט אין כיבוש? איך זאג דיר, דו ביסט דער וואס האסט עס גורם געווען, דו מיט אלע ראש ישיבות. קודם וואס זיי האבן געטוהן זנות מיט בחורים און זיי האבן צוגעלאזט און נאכדעם וואס זיי האבן ארויסגעווארפן בחורים. וויפיל הונדערטער דיינע בחורים דרייען זיך אין די גאס? עניוועי, לאמיר פעיסן ריאלעטי. דער הייליגער ר' מרדכי'לע נאדווערנער טייטשט אויכעט ורב אז דו ווילסט זיין א רב יעבוד צעיר מוזטו ארבעטן אין די יונגע יארן איז אז מענדעלע ראבער האט מטמא געווען בחורים און ער איז געגאנגען צו די זונות אין די וויטרינע און שמעון זאב איז נאכגעלאפן אשת איש נו ווי איז די יונגע יארן? א גוטן שבת.